א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא, די וואך איז די שיעור זייער לאנג האמער עס צוטיילט אויף צוויי, דא הייבט זיך אן די ערשטע חלק. קודם האב איך געוואלט זאגן אז דער עולם כאפט נישט וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט באהאלטן, א מענטש מיינט איך על דאס האבן וועל איך שוין האבן אלעס כ'וועל שוין זיין דער גליקליכסטער, ניין ניין ניין עסט נישט זיין גליקליך נאר ברכת השם היא תעשיר אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א ברכה עסטו האבן הצלחה, זיין גליקליך. גליקליך מיינט נישט דווקא מאכן געלט. ס'איז דא מענטשן, איך קען מענטשן וואס האבן געמאכט מיליאנען אין זייער לעבן, זיי האבן נישט געהאט איין גוטן טאג אין זייער לעבן, זיי זענען געווען ביזי שעלטן דעם אייבערשטן טאג און נאכט, ווייל ער האט געוואלט אזוי און דער אייבערשטער האט עס אים נישט געוואלט נאכגעבן. דאס איז די גאנצע זאך. יעצט, איך וויל צוקומען, למשל, איך קוק אן רבנים מ'האט זיך געשלאגן און מ'גייט אין יענע שטאט און אין יענע שטאט און מ'האט זיך ארומגעריסן מיט אהער מיט אהין. כ'האב געהאט א זיידן, ער האט געהייסן דער טשענגערער רב. טשענגער איז געווען א דארף. ער האט געוואלט זיצן און דינען דעם אייבערשטן, ער האט נישט געוואלט אויפטון פאר די גאנצע וועלט, און ער איז געבליבן אין טשענגער, ער איז געבליבן טשענגערער רב, און אסאך רבנים זענען אזוי געווען, נאכדעם איז געווען רבנים וואס ווען זיי האבן זיך נאכנישט געהאט קיין צייט אנצואווארעמען דעם, מחילה, דעם אחור, דעם תחת, אויפן כסא הרבנות, האבן זיי שוין געזוכט נאך און נאך און נאך, דער אמת איז כ'האב יעצט געזען אין צייטונג, היינט קען מען זיין א רב אויף זיבעצן פלעצער, מען מוז נישט דארט זיין, מען מוז. אויפטון גארנישט, ס'דא דער רב פאדאווע פון לאנדן, ער האט א זון, איך זע ער איז רב פון פיר פלעצער אין די וועלט, און אויף אלע אנדערע עקן, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, ס'איז נישט מיינע ביזנעס, איך טייל נישט קיינעם איין קיין דעה, א רב איז נישט אויפן פלאץ איז עס גארנישט ווערד, די בעלי בתים קריגן זיך צווישן זיך, און מ'קומט נישט אויס צו גארנישט, אבער דאס איז נישט מיינע ביזנעס, איך וויל נעמען למשל א קוק טאן אויפן סאטמאר רב דעם דברי יואל, אויף זיינע יארן, ער איז געווען א רב. אין ארשיווע און אין קראלע, אלע קליינע שטעט, אין סאקמער, סאטמער געהאט דרײַ הונדערט שומרי תורה ומצוות, נישט מער. ליטל דיד הי נאו אז ותשחק ליום אחרון, דער אייבערשטער האט אים אוועק געלייגט אויף א שפעטערדיגן טאג, וואס הייסט א שפעטערדיגן טאג? אז מ'איז געקומען דא אויף אמעריקע האט ער צוריק געשטעלט די היימישע אידישקייט, איך מיין דא איז געווען אידישקייט, דא איז געווען רבנים, דיינים, די היימישקייט האט ער צוריק געשטעלט, און ליטל דיד הי נאו. אז ווען ער איז נפטר געווארן דא האט ער געהאט מער מענטשן וויפיל ארשיווע, קראלע, גאנץ מסתמא האלב אונגערן אינאיינעם געהאט מער מענטשן, א מענטש טאר קיינמאל נישט לויפן נאכן גליק ער דארף לאזן דער גליק זאל אים נאכלויפן ווייל אז דו לויפסט נאכן גליק לויפט דער גליק ווייטער, ס'איז דא א ווארט פון רב סרולטש ער האט אמאל געזאגט שטייט כל הבורח מן הכבוד איז הכבוד רודף אחריו האט ער געזאגט וואס איז דעמאלטס דער תכלית, אז מ'זעט ווי יענער וויל אוועק לויפן פון כבוד וואס דו געסט אים אזא פאנישמענט וואס ער וויל עס נישט האט ער געזאגט ס'ווייזט זיך אויס אויף דער עלטער דער עלטער קען ער שוין נישט לויפן דער כבוד איז נאך געבליבן יונג און ער קען ווייטער לויפן איז דעמאלטס כאפט אים דער כבוד און ס'געט אים אלעס וואס ער וויל אלעס וואס ער האט אפילו נישט פארלאנגט איז די זעלבע דא אויכעט סאטמאר רב האט אנגעדרייט מיט שטעט ער האט געמיינט אז ס'איז ארשעווע און נאכדעם האט ער געמיינט אז קראלע און נאכדעם האט ער געמיינט אז סאטמאר פון די אלע איז נישט געבליבן קיין זכר. עס איז וואוילע אידן זיי האבן געדינט דעם אייבערשטן אבער עס איז נישט געבליבן גארנישט דא אין אמעריקע איז געבליבן אז ער האט געבויעט א שטעטל און די שטעטל איז א אידיש שטעטל ביז ווילאנג די פריצי הדור וועלן עס נישט מחריב זיין און זיי מוזן צונעמען פארשטייסט אז מען האט געבויעט א שטעטל האט מען געדארפט דעמאלטס אפטיילן זאגן אלעס וואס די רבי האט פארמאגט ביז יעצט איז ענקערס יורשים יורשי דאורייתא יורשי דרבנן איך ווייס וואס און וואס מען בויעט פון היינט האט גארנישט צוטון מיטן דברי יואל. און אונז קען מען באשטיין ער זאל הייסן די נשיא, אבער אונז וויל מען נישט זיין משועבד צו אלע זיינע זאכן וואס ער האט איינגעפירט. קענסט זאגן ניין, דער רבי זכרונו לברכה, יא ס'גוט. און חוץ פון דעם מ'האט אריינגעלייגט אין רעבן אזאלכע זאכן וואס איז ממש ס'גרעניצט זיך מיט מינות וכפירה. למשל, דער רבי האט נישט געהאלטן פון אן עירוב. ס'הייסט שלמה המלך איז געווען חלילה כ'וויל נישט זאגן א דאמי, דער חכם הדור איז געווען סאטמאר רב. פארשטייסט? דאס האט מען געטון דא מיט יעדן איינעם. זענט'ס משוגע? דאס אלעס? אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין צופיל אין דעם שמועס, איך וויל ארויסברענגען פון דא א נקודה, ס'איז דא איינער נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג האט געמיינט ער גייט זיך שלאגן פארן אייבערשטן, איך האב געמאכט מקווה'ס יארן פארן אייבערשטנס וועגן, איך האב נישט גענומען קיין געלט, און כהנה וכהנה נאך אזאלעכע זאכן, ליטעל דיד איי נאו אז דער אייבערשטער האט מיך אנגעגרייט ותשחק ליום אחרון אויף א לעצטן טאג, מ'מיינט נישט ממש דעם לעצטן טאג, מ'מיינט סוף פון די יארן, כ'האב די וואך, פאריגע וואך האב איך ארויפגעלייגט וועגן פענטענעל, מעדיקעישאן וואס מען קויפט ביי די מעקסיקען בארדער טוט מען דאס אריינברענגען אין די טאונס, עס קאסט פעניס און ס'איז אזוי שעדליך אז נאך איין פּיל קענסטו גיין אין דרערד. איך האב נישט געוואוסט אז דאס וויל דער אייבערשטער פון מיר ווייל איך בין נישט געווען קיין פראפעשענעל אין דראגס. עז טיים ווענט אן האב איך אנגעהויבן צו רעדן פון דראגס און נאכאמאל גערעדט פון דראגס, נאכדעם איז אויסגעקומען אז רבנים האבן מיר אנגעהויבן צו זאגן רבי איד הער אויף צו רעדן פון אנדערע זאכן. זאכן דראגס איז צו א דייווערסיפייד סאבדזשעקט און סטיק טו איט. יעצט כ'בין געגאנגען פאריגע וואך כ'האב ארויף געלייגט א דרשה די דרשה האט נישט געדוירט לאנג ס'האט געדוירט זעקס און א האלב שעה ס'איז אבער כולל אסאך זאכן נישט נאר דראגס די מעין טאפיק איז געווען די דראגס. ס'איז דא היינט פענטענעל. איך האב ענק געזאגט שוין יארן צוריק, מיר האבן דערציילט בחורים אז אין סאטמארע ישיבה פארקויפט מען. אקסיקאנטין אַכציק מיליגראם, דאס איז אזא פיל וואס די טאטע נעמט, די זיידע נעמט עס אריין ווען ער איז שוין האלב אויף יענע וועלט, און ער געבט עס א שלינג אראפ און ער ווערט נאקט אוט, און די בחורים פלעגן דאס פארקויפן, וואס קאסט אזוי פֿינף און צוואַנציק צו די געגנט דאלאר א פיל, די בחורים פלעגן עס פארקויפן פאר דרײַ דאלער, מען האט גע'גנב'עט אין עפעס א דראג סטאר, ווען די הצלה פלעגט אריינקומען צו א מענטש וואס ער האט שוין געהאט ווי מען זאגט עקספייערט, געשטארבן, האט מען אלע מעדיקעישאנס ארויסגעטראגן פון דארטן פאר צוויי. איינס איז ווייל ס'טאר זיך נישט דרייען ווייל דארט איז דא קינדער און דארט איז דא מענטשן וואס זיי טארן עס נישט נוצן, און די אנדערע טעם איז מ'האט עס פארקויפט אויפן שווארצן מארקעט, איז במילא איך האב נישט געוואוסט אז דאס איז גאר די ציל, די גאנצע ציל פונעם אייבערשטן איז געווען איך זאל רעדן פון די אלע זאכן וואס איך האב גערעדט, מען זאל צוקומען רבותי ס'איז דא א פראבלעם פון דראגס, יעצט ווען איך שטעל מיך אויף און איך זאג דאס ערשטע מאל וואלט יעדער געזאגט אה ס'איז א נייע משוגענער, נא נא נא איך בין נישט משוגע איך ווייס וואס גייט פאר. מיין קאזינס די ראזענבערגס באגראבן ענקערע אלע מיסטעיקס, ס'איז געווען אמאל א גרויס אסיפה אין לאס אנדזשעלעס, אלע דאקטוירים זענען געקומען, יעדער האט זיך פארגעשטעלט, איך בין דאקטער סאו און סאו, איך בין א קארדיאלעדזשיסט, איך ווארט ארבעט דא און דארט, יעדער האט זיך פארגעשטעלט, נאר געווען עפעס א פראסטער פויער געקומען מיט זיינע כאקי הויזן שטעלט זיך אויף אינמיטן אן אסיפה פון א פיר פינף הונדערט דאקטוירים און ער זאגט איך הייס דזשאו שמאו, און איך בין אן אנדערטעיקער, איך בין די חברה קדישא ביי די גוים, פרעגט אים וואט די העל אר יו דואינג היער, זאגט ער איי בערי אלל יור מיסטעיקס, איר מאכט דאך אסאך מיסטעיקס, איינער מוז עס באגראבן, איך באגראב עס, מיינע קאזינס ליידער און אנדערע אויכעט, איך באקום אינפארמעישאן פון די גאנצע וועלט, פאריגע וואך אליינס איז געווען היימישע פֿינף טויטע, כ'זאג ס'איז געווען איין מיידל און פֿיר יונגלעך, איבער די וועלט, פון וואס? פון די פיל וואס כ'האב פריער געזאגט אז עס האט זיך זייער שטארק אריין. געכאפט אין די אידישע געגנט ס'הייסט פענטענעל און ס'קאסט פעניס און דו נעמסט אריין פון דעם איינס מער וויפיל דו מעגסט ביסט א טויטער אמאל פלעג איך זאגן אז זיי האבן אויסגעטראפן א מעדיקעישן וואס אז מ'נעמט צופיל פון דעם נעמט מען יענע מעדיקעישן ס'הייסט נעלאקסאן און מ'וועקט זיך אויף מענטשן זענען שוין געווען אויפן טויטן בעט האבן געפרעגט וואט עם איי דואינג היער אבער היינט כ'האב מיך נאכגעפרעגט פאר איך לייג ארויף א זאך כ'בין דאך רעספאנסיבל פאר כלל ישראל, האבן זיי מיר געזאגט דאונט איווען אדווערטייז איט, ווייל ס'ארבעט נישט אזוי ווי ס'וואלט געדארפט ארבעטן, היינט מאכן זיי עס זייער זייער זייער שטארק, ס'איז נישט אזוי שוואך ווי אמאל, און ממילא עט די ענד אוו די דעי איז נאר דא צרות דערמיט, סאו איך האב נישט אויף וואס איך זאל גיין אדווערטייזן זאכן, איך בין נישט קיין דראג סטאר, איך בין נישט קיין פארמעסיסט, איך בין נישט קיין דאקטער, און אז איך על עס אדווערטייזן און מענטשן זעמער זיך פארלאזן דערויף און מ'עט עס נעמען, ווער עט זיין רעספאנסיבל? נחום ראזענבערג! איז ממילא וויל איך אייך זאגן, איף יו. העוו ע פראבלעם, דרינקינג אר סמאוקינג אדער שמאקינג אראונד, טעיק קעיר אוו יור סעלף, דאונט פאל א בורדען פאר די פאליס דעפארטמענט און פארן דזשעיל סיסטעם, און ווען מ'איז יונגער ווען יור נאט אינטו איט סאו לאנג איטס איזי טו געט אוט, א זאך וואס ווערט א הרגל ווערט א טבע קען מען שוין נישט ארויסקריכן, און עס איז זייער וויכטיג, איך האב אליין נישט געוויסט אז כ'האב ארויפגעלייגט א שיעור די וואך פון זעקס און א האלב שעה, כ'רעד פון רוב פון די צייט רעד איך נאר פון דעם, פון די דראגס וואס מען געט פאר טינעידזשערס און וואס מען דרייט זיך אין אלע סקולס, אפילו אין די פריזן סיסטעם האט זיך עס אריינגעכאפט, כ'האב ארויפגעלייגט מען האט ארויסגעווארפן עטליכע מענטשן, מען האט זיי געפייערט ווייל זיי האבן סופלייד די פריזענערס, איז וויל איך ענק בעטן רבותי, סטאפ די מגיפה ביפאר איטס טו לעיט, די גמרא פרעגט א קשיא, ענפערט די גמרא לק ש. תהיה בוקח, איך מאך זארגן ווען ס'וועט פלאצן. נאנאנאנאנא, אונז וועלן זיך נישט קענען זארגן דעמאלטס, ווייל דעמאלטס איז שוין זיין א לוויה. דעמאלטס איז שוין מענדי ראזענבערג מיט זיין ברודער יצחק ראזענבערג אין טשארדזש. אונז זעמער שוין, ווי מ'זאגט, אויסגעשפילטע מענטשן. כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין פאר יעדע אידישע טאכטער, אז דו האסט יונגלעך און דו האסט מיידלעך, ביינאכט ווען זיי גייען זיך לייגן שלאפן, נישט ווען זיי זענען אנגעטון מיט די הויזן, ווייל מ'וועט דיך קענען איינזעצן פאר דעם. ביינאכט ווען זיי גייען זיך לייגן שלאפן, מאך בדיקת חמץ אין זייערע טאשן. א פרוי האט מיר געזאגט זי האט עס געמאכט און זי האט טאקע געטראפן מעדיקעישאנס, איך האב געהאט א יאר צוויי צוריק איך האב עס אויך געזאגט נאכאמאל, האט דעמאלטס א פרוי געטראפן ווייט דאסט, ווייט דאסט, ס'איז אזא דראג וואס מען נעמט צו ווערן היי, פרעגט די מאמע דעם קינד וואס איז דאס ווייסע דער ווייט דאסט, זאגט דאס קינד מאמי דו ווייסט דער רבי'ל האט געעפנט די בעקעריי פאר צוויי וואכן צוריק, בין איך געגאנגען העלפן האב איך געוואלט נעמען אביסל סגולה פון די מעיל וואס איך האב געהאלפן מאכן, הערט'ס סטופידע אידישע. וועט זען, דאס איז ווייט דאסט, טו געט היי אן א דראג טריפ ע, וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, נישט ווען די קינד איז אנגעטון מיט די הויזן אדער מיט זיין רעקל, און נישט ווען די מיידל איז אנגעטון מען זאל איר פורס וואס זי גייט מיט דעם צו די ארבעט, נישט דעמאלטס זאלט עטס קוקן דערין, זאלטס קוקן דערין ווען זי שלאפט, ווען שי איז אין א דיעפ דריעם, צוועלעווע ביינאכט, דעמאלטס זאלט עטס אריינלייגן די הענט דארטן, און עטס זאלטס זיי נישט פרעגן אפילו, האסט א טעלעפאן, האסט א. א קעמערע כאפ פיקטשערס פון דעם, א פראפעשענעל טוט גראד זאגן וואס דאס איז, איך קען אלע מינע דראגס, איך געוואלט אפילו געבן אמאל א שיעור האב איך באקומען פון די גאווערמענט האב איך באקומען אלע מינע ליטערעטשער, בין איך געגאנגען פון ישיבה צו ישיבה, און איך בין געגאנגען פון חדר צו חדר, האבן זיי מיר אלע געזאגט ביי אונז איז דאס נישט דא, נאו סאטש ענימעל, האב איך געזאגט, סאטמאר רב איז נישט געווען קיין רב פון וויליאמסבורג אויך נישט, ער איז געשטארבן ביי היטלער, אז עטס גייטס דענייען מעשה בראשית, וועט מען דענייען אלעס. און דער עולם האט שוין אנגעהויבן צוביסלעך צו הערן ווייל ס'איז כמעט נישט דא א משפחה וואס זיי האבן נישט געליטן פון אזא דראג דעט, דראג דעט און נאכדעם דראג ריהעביליטעישאן האט מען שוין אנגעהויבן צו גלייבן, אבער זיי האבן נישט געגלייבט וועגן אמונה, זיי האבן געגלייבט ביקאוז דעי העד טו בעליוו איט וואז טו לעיט, און וועגן דעם וויל איך ענק בעטן מאמעס טייערע און טאטעס, איטס יור אבליגעישאן טו טשעק אן יור. א טאטע האט מיר פארציילט אפאר חדשים צוריק הי קאלד מי אפ אז ער האט טאקע אזוי געטון, ער האט אריינגעלייגט די הענט אין די הויזן טאש פון זיין זון ביינאכט, אבער נישט ווען ס'איז געווען אנגעטון אויף אים, ניין, ווייל דעמאלטס קען ער גיין אין דזשעיל, כאטשיג ער איז א טאטע, ער האט עס אריינגעלייגט ווען דאס קינד איז טיף געשלאפן, און ער האט געטראפן דארטן אזא גומי, א גומי! און די טאטע פארציילט מיר אז ס'איז אזא גומי, און ער האט מיר אויסגערעכנט וויאזוי, זאג איך אים ר' איד, ווייסט וואס דאס איז? ער איז א זנאי, ער לויפט ארום מיט בחורים און ער וויל נישט קעטשן. קראנקהייטן אדער ער וויל נישט אנשוואנגערן א מיידל א שיקסע אדער א אידישע טאכטער טוט ער אן אזא גומי דעטס אלל איט איז און איך האב שוין געווארענט אויפן האטליין מיט יארן צוריק כ'האלט אין איין ווארענען מיר דערציילט איינער וואס ער איז נעבעך פארכאפט אין זנות ער לויפט ארום מיט שיקסעס ס'דא אזאלכע פראפעשענעל פלעצער ווי מ'גייט אריין און ליטעל דו יו נאו אז זיי האבן אזאלכע אינטערעסאנטע קעמרעס וואס זיי זעהן דיך זייער קלאר נישט אזוי ווי ווייס איך וואס פאר א פיקטשער דעי ריעלי סי יו האט ער מיר פארציילט אז זיין גומי האט געפלאצט, אינמיטן ווען ער איז געווען מוליך ומביא מעלה מעלה מוריד האט ער אריינגעשטופט די גומי מיט כח און געשלעפט אריין און ארויס אז ס'האט געפלאצט, כ'מיין ס'איז דאך געמאכט ווי דינער מ'קען כדי מ'זאל פילן די תאווה, און שוין ס'האט געפלאצט, און זי האט אים אפגעשטעלט אינמיטן זי האט געזאגט פליז דאונט פוט יור ספערם אין מי איי דאונט וואנט טו ביקאם פרעגנענט פראם יו, נו גיי ווען א מענטש איז אנגעצויגן אויפן ס מדריגה גיי זאג אים שטעל דיך אפ הי וואזנט רעדי טו דו איט און עס איז יא אריינגעקומען אין איר און שי ביקעם פרעגנענט ער האט אבער געהאט איין האפענונג אז זי ווייסט נישט ווער ער איז ווייל סאיז געווען אין א פאבליק סאיז דא אזעלכע פאבליק פלעצער ווי מגייט אריין מגעט זיך א רייב אויס און מלויפט ווייטער באט הי דידענט נאו זיי האבן אלעס אויף ווידיאו ווען די קאלסט אפ ביסטו שוין אויף זייער ווידיאו ווען די קומסט אן ביסטו אויף זייער ווידיאו ווען די טוסט דיך אויס ביסטו אויף זייער ווידיאו עווריטינג איז ריקארדעד.

און אז ער מוז באצאלן אזויפיל און אזויפיל טשיילד סופארט ביז דאס קינד וועט זיין, כ'מיין ער האט געזאגט ביז ס'וועט זיין אַכצן אדער צוואַנציק איך דענק נישט, דאס טייטש אזוי אז דער שטופ האט אים געקאסט צען אדער פופצן פראצענט פון זיין פארמעגן, יעצט זאל איך דיך פרעגן וואז איט ווארט איט? ס'איז נישט ביליגער אז מען גייט אין טוילעט און מען רייבט זיך אויס? און חוץ פון דעם וואס האט ער געדארפט גיין נעמען א שיקסע? האט ער געוואוסט אז טאמער גייט געלונגט עפעס נישט ווערט זי שוואנגער? יעצט איך גיי נישט יעצט אריין טעם אינעם חומר הענין אז א מחילה פון א בחור איז אסאך א גרעסערע עבירה אבער קוק ווי ער איז אנגעקומען ער איז אנגעקומען אין דרערד און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין דער אייבישטער האט זיינע וועגן דער גרעסטער מוסר איז דער אייבישטער דער אייבישטער זאגט אלעס וואס דו טוסט באהאלטן קודם שרייבט ער דיר עס אויף אויפן שטערן ס'איז דא מענטשן וואס קענען ליינען דעם שטערן נאכדעם איז עס אויף די שרטוטי היד מ'קען עס זען מ'קען דאס אלעס זען דער אר"י הקדוש האט געזען אויף איינעם אז ס'איז אים איבערגעדרייט דער זיין, האט ער געזאגט דו ביסט א זנאי, און אויף זיין גרעסטן חשובסטן תלמ פון די גרעסטע תלמידים געווען דער גאלאנטער, האט ער אים געזאגט דו ווייסט אז די די גימל איבער דיר איבערגעדרייט דו האסט געגנב'עט, זאגט ער רבי איך בין אזוי פונקטליך אין באצאלן פעולת שכיר, איך בין אזוי פונקטליך אין יעדע זאך אז ס'קען נישט זיין אז דער רבי מוז זיין אז ער מאכט א טעות, זאגט ער אקעי מאך איך א טעות, ער גייט אהיים און הייבט אן צו טראכטן וואס האב איך געקענט גנב'ענען, ענדליך ער געמאכט. חתונה זיין בת יחידה, נו, א מענטש מאכט חתונה א בת יחידה, וויל ער זיך דאך אהערשטעלן, האט ער זיך אהערגעשטעלט, נישט סתם אהערגעשטעלט, נאר גוט אהערגעשטעלט, און וואס איז געווען איז, אז ער איז דערגאנגען, אז ער האט גענומען א שניידערקע, א פרוי אן אלמנה, ער האט געזען ווער האט אנגעפאנגען, מיט א פרוי אן אלמנה האט ער אנגעפאנגען, און ער האט זיך געדינגען אויף די פרייז, און אהער און אהין, בקיצור, זי האט געזען אז זי דארף נישט ארויסקריכן, זי דארף האבן געלט, האט זי צו אלעם מסכים געווען, אבער למ. למעשה, זי האט מסכים געווען ווייל זי האט נישט געהאט קיין ברירה, ס'איז נישט געווען בטוב לבב, ס'איז געווען א כפייה, איז ער זיך צוריקגעגאנגען צום אר"י הקדוש און האט געזאגט, רבי, דו ביסט אייביג געווען גערעכט און דו ביסט יעצט אויך גערעכט, כ'האב שוין געכאפט וואו די גניבה איז, ס'איז אן אלמנה, הערט, ער האט נישט געהאט וועמען אנצוהייבן נאר מיט אן אלמנה, און וואס איז געווען דער סוף, אז ער האט איר אלעס באצאלט עד פרוטה אחרון אזוי ווי מען דארף, און די אלע זאכן דארפט איר וויסן, דא איז דאך דא א הפקר וועלט, בין אדם לחבירו, און ס'איז דא. השנה יום כיפור און סוכות, דער עולם ווערט משוגע, מען הייבט אן תשובה צו טון, מען וויינט און מען שטייט אויף פארטאגס און מען טוט, בהמה וואס דו ביסט, די גאנצע ראש השנה און יום כיפור איז געמאכט בין אדם לחבירו, בין אדם למקום, אז דו האסט נישט געדאווענט א מנחה, צו דו האסט אפילו מחלל שבת געווען, געסטו דיך א דריי אויס צום אייבערשטן, זאגסט פון היינט אן גיי איך זיין גוט, קלאפסט דיך סלח לנו און דער אייבערשטער איז דיר מוחל. דער תניא זאגט נאך מער, ווען דו גלייבסט נישט, ווען דו זאגסט ברוך אתה ה', חנון המרבה לסלוח, דו גלייבסט נישט אז דער אייבערשטער האט אים מוחל געווען, איז עס א ברכה לבטלה, דו דארפסט עס אפילו נישט מאכן, איטס א וועיסט אוו טיים און א וועיסט אוו א ברכה, און דאס זאלט איר אייביג געדענקען, דאס איז וואס דא גייט פאר, דאס איז א אומגליק, מען מאכט פון ראש השנה יום כיפור, אוי די גאנצע וועלט שטעלט זיך אפ, שטעלט זיך גארנישט אפ, עס שטעלט זיך אפ בין אדם לחבירו, די גמרא זאגט און דער רמב"ם זאגט אז די עבירות בין אדם לחבירו איז. אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, און ס'ווערט נאך געברענגט אין שערי תשובה לרבינו יונה אז ס'איז גארנישט אויפגעטון דיין גאנצע דאווענען ראש השנה און יום כיפור אויב דו ביסט שולדיג און דו האסט א סכסוך מיט איינעם מיט געלט, אונז האבן קיינמאל נישט געהערט קיין גוט ווארט פון אונזערע מנהיגים ווייל זענען אליין געווען גנבים גזלנים, אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, קיינמאל נישט געהערט א גוט ווארט מען טאר נישט יענעם בא'גנב'ענען, אדער ווען איינער איז געקומען און ער האט זיך געטענה'ט מיט יענעם ער האט אים אזוי בא'גנב'עט ער האט אים אזוי. קיינער האט נישט געזאגט טו מיר א טובה טו דאס נישט דו טוסט נישט א גוטע זאך נאובאדי נאובאדי ריעלי קעירט און ממילא קיינער האט נישט געקעירט און קיינער האט נישט געזאגט זעמיר געבליבן גנבים און גזלנים מענטשן האבן געמאכט דיעלס הייזער צוויי הונדערט דריי הונדערט טויזנט דאלער נו און מען איז צוריק געקומען ניין איך האב געזאגט אזוי איך האב געזאגט אזוי און איך האב נישט באצאלט אבער גיי צו דין תורה לאלאלאלא און תורה איז די לעצטע ווארט האסט דאך א תורה האסט דאך ואהבת לרעך כמוך, האסט דאך במידה שאדם מודד, מודדין לו, אזוי ווי דו משפט'סט אן אנדערן אזוי משפט דיך דער אייבישטער, סאו וואס האסטו יעצט אויפגעטון? האסט גע'גנב'ט א הויז? ביג דיעל וואס? און דאס איז וואס עטס מוזט פארשטיין, די גאנצע וואס מען גייט קראכן יעצט קאפ און שלאגן מיט די הושענות און נעמען די כפרות, אלעס איז בין אדם לחבירו, בין אדם למקום, דארפסטו נאר דאווענען א שמונה עשרה און זאגן רבונו של עולם איך האב עס מער נישט טון און אז דו טוסט עס טאקע נישט מער האסטו מער נישט וואס טון, יו העוו נאטינג טו גאו פאר עפטערווארדס, דעטס איט, יור פינישד, יור פרי ענד קליער, ס'איז אזוי ווי להבדיל די דזשאדזש האט דיך געטראפן פריי און ער האט דיר געזאגט יו אר דיסמיסד, און דאס איז וואס קיינער האט אונז נישט געלערנט קיינמאל, קיינמאל נישט געלערנט, ווען דו געווינסט ביי דין תורה דו האסט נאר איין ליגנט געזאגט איז עס גע'גנב'עט.

אן יונגערהייט ס'איז דא אזויפיל מענטשן וואס זענען נישט מצליח, זיי האבן געלט און זענען נישט מצליח, פרעגט מען דעם אייבערשטן וואס א חילוק דער צו דער, זאגט דער אייבערשטער דו ווילסט איך זאל דיך אויסלערנען מיינע וועגן, קוק אריין וועסטו זען וואסערע געלט ער האט, און שוין, איז וועגן דעם זאג איך ענק רבותי לאמיר אנהייבן צו לעבן בין אדם לחבירו, בין אדם למקום עמער זיך שוין דורכקומען, לאמיר לעבן בין אדם לחבירו, בין אדם למקום, אז א מענטש האט נישט געלייגט. תפילין ס'האט נישט געהאלטן שבת, קומט ארויף אויף יענע וועלט, משפט רשעים בגיהנם איז וויפיל? י"ב חודש. קיינער וויל נישט האלטן אז זיין משפחה צו זיין טאטע צו זיין מאמע איז געווען א רשע, דאווענט מען נאר עלף חדשים, נישט צוועלף. איך ווייס דער צעהלימער רב האט געלאזט צוואה מען זאל דאווענען צוועלף חדשים, אבער א תלמיד זיינער האט מיר געזאגט אז קיינער האט אים נישט אויסגעפאלגט די צוואה, קיינער האט נישט געהאלטן אז צעהלימער רב איז געווען א שייגעץ, האבן זיי עס נישט געוואלט טון, ס'איז נישט וויכטיג, אבער משפט רשעים בגיהנם איז י"ב חודש. יא, טאמער האסטו אבער גע'גנב'עט פון יענעם געלט, קענסטו נישט גיין אין גיהנום מיט קיין שטראף ווייל דו האסט גע'גנב'עט פון יענעם געלט. די גמרא זאגט, צריך לילך אחריו למדי. ס'איז געווען פרס ומדי. און ווי קומט דאס אריין דא מדי? איז דער אר"י הקדוש זאגט אז דער סוד דערפון איז, מ'דארף נאכאמאל מגולגל ווערן. אפילו ביז יענעם עק וועלט וואו יענער בעל חוב איז, מוזטו דארט אנקומען און אים דאס באצאלן. דאס הייסט מדי. ס'איז דא פרס ומדי. איז למעשה איז דאס א מורא'דיגע. שטראף. וועגן דעם דארף יעדער אנהייבן זיך צו בארעכענען, וואס טו איך דא? איך גנב'ע דא, כ'האב געכאפט, כ'האב געקויפט א הויז, און נאכדעם האב איך עס פארלוירן ערגעץ אנדערש, אט דאס גייט דאך שוין אזוי, דער אייבערשטער האט זיין, דער אייבערשטער נעמט אט איז א מענטש וואס ער קאלעקטעט אלע מארגעטשעס, כאן מצא בעל חוב לגבות חובו, יעצט דארף מען אנהייבן צו טראכטן. נו, מיט וואס גיי איך צו צום יום הדין? איך האב באמת מיט וואס צוצוגיין? איך האב געגעבן צדקה. ס'געווען דיין געלט? צו דאס איז צוגעגנב'עט פון א יתום מיט אן אלמנה? נו, אז דאס איז צוגעגנב'עט פון א יתום מיט אן אלמנה און ס'איז נישט דיין געלט, נו, וואס האסטו פון די גאנצע זאך? האסטו דאך גארנישט פון דעם. פארשטייסט? דאס איז עס. און דאס דארף מען זיך נעמען אין די הענט אריין. די יאהר, לאמיר אנהייבן צו ארבעטן בין אדם לחבירו. גמרא ברענגט א מעשה, אז ס'איז געווען איינער געהאלטן אינמיטן קריאת שמע, נישט געקענט אויסרעדן. האט ער אים געאפערט, איך וויל קויפן דיין קו פאר אזויפיל אזויפיל געלט, יענער האט נישט געקענט אויסרעדן, נישט געקענט אפילו מיט די הענט שאקלען, ווייל מיטן קריאת שמע האט ער נישט געענטפערט, און יענער איז ארויף דאבל און טריפל, און ווען ער האט געזאגט קריאת שמע, האט ער אים געזאגט אקעי איך פארקויף עס דיר, אבער אויף די פרייז וואס דו האסט געאפערט לכתחילה, ווייל דעמאלטס ווען כ'האב עס געהערט, איך האב דיר נאר נישט געטארט ענטפערן, האב איך געהאלטן אז איך גיי עס פארקויפן פאר די פרייז, און געווען צופרידן, דאס הייסט א דובר אמת בלבבו. קיינער האט עס נישט געקענט פראוון נאר דער אייבישטער, שטעל דיר פאר אויף די אלע זאכן גייען מיר אונז באצאלן יענע פרייז, איז דאס וויל איך עטס זאלט אלע פארשטיין, מען לעבט נישט נאר איינמאל, איינמאל און דעטס איט, מען קומט אראפ נאך אויף א גלגול ס'אבער נישט די זעלבע, און נאכדעם הייבט זיך אן מען קומט אראפ מיט א. א הויקער, מען קומט אראפ מיט א מיינוס, מען זעט אלעס גייט נישט גוט, ס'גייט קרום קאפויער, און דאס איז נישט קיין וועג וויאזוי מען זאל, ווי מען זאגט, דורכשטופן די פאר יאר, דא איז מען געקומען לעבדה ולשמרה, מען זאל היטן תורה און מצוות און מען זאל דינען דעם אייבערשטן, ווען א בחור'ל שטייט אויף מיט אלע זיינע נסיונות און ער שטעלט זיך צו אינדערפרי און ער זאגט מודה אני און ער האט אינזין וואס ער זאגט און ער אך טאקע אמת'דיג הייליגער באשעפער איך דאנק דיר, עטס ווייסטס נישט וואסערע א יחוד עס ווערט געמאכט פון די ערד ביזן הימל, ס'לוינט זיך פארן אייבערשטן צו האלטן די וועלט זעקס טויזענט יאר מיט אלע בעל עבירות, פאר אן ערליכן מודה אני וואס א בחור זאגט אפילו נישט קיין בן תורה ער קען לויפן גראד צו די ארבעט, ער דארף נאר אינזין האבן רבונו של עולם איך דאנק דיר, און דאס איז וואס די ראש השנה איז געמאכט פאר, מ'זאל אנהייבן א.

קהל יטב לב אז זיי זאלן גיין באצאלן יעצט פאר די אלע שקצים וואס זיי האבן אונטערגעשטעלט, זיי האבן דאס נישט טון, זיי האבן וויכטיגער זאכן וואס צו טון מיטן געלט, נאכדעם ווען אלעס גאוס סאוער וואונדערן זיך רבונו של עולם עס איז יואל בן חנניה יום טוב, עטס זענטס גענגסטערס, נישט קיין יואל בן חנניה יום טוב, עטס זענטס גענגסטערס און דעטס איט, סאו לאמיר זיך נעמען א נייע זאך דאס יאר, כ'האב שוין גערעדט דערפון אסאך מאל, נישט מיט אזא אריכות ווייל איך האלט אז יעצט איז די צייט מען דארף רעדן מיט א אריכות מען דארף זעהן יעדער מענטש וואס האט יענעם באליידיגט בא'עוול'ט בא'גנב'עט קודם מוז ער באצאלן דעם חוב נאכדעם מוז זיין ירצה את חברו ווייל דו האסט דאך יענעם וויי געטוהן האסט יענעם וויי געטוהן האסטו יענעם איבערצובעטן און טאמער טוהסטו נישט די זאכן ביזטו א לוזער איך ווייס נישט צו ווען דו זאגסט ברוך אתה השם חנן המרבה לסלוח צו ס'איז נישט קיין ברכה לבטלה ביי דיר סאו בקיצור די לייט זאגן יא און זאג מיר עס נישט און זאג מיר טאקע נישט דאס אויך נישט האמיר מורא פאר א ברכה לבטלה, זאג מיר אונז נישט ברוך אתה השם אויך נישט. נעבעך, ס'אן אומגליק, מ'האט מחנך געווען א דור, פי! מיט וואס? מיט ווען? אין בית אשר אין שם מת, ס'נישט דא א שטוב וואס האבן נישט אוואו איינס אדער צוויי אראפגעפארענע קינדער פונעם וועג, פרעג איך יעדן פון וועלכן וועג, מ'האט זיי דאך נישט געלערנט גארנישט, סאו בעסיקלי אויף די וועג וואס זיי האבן זיך אליינס געטראפן שטייען זיי דאך גוט. יעצט האב איך געוואלט רעדן נאכאמאל פון די זעלבע פרשה וואס מ'האמיר גערעדט פאריגע וואך און וואס כ'רעד שוין יארן,

קענדיס, אונז זעמער אויפגעוואקסן געווען אזאלכע טרייפענע קענדיס, ס'איז געהייסן עם ענד עם קענדיס, ס'איז געווען א טיבי לאצי קענדי סטאר אויף לי קארנער יוז, און קינדערלעך פלעגן דארטן אריין גיין, מ'האט געכאפט אזא גאוה, אזא איבערגעדעקטע טשאקלעט, טשערי איבערגעדעקט, און נאך אזאלכע גוטע זאכן, א קינד איז א קינד, ווייל אוואדע א טאטע איז דאך א שמאטע, בכל אוואווי סיפעך כל שאטע. אונז האמער געקענט פירן אונזערע עלטערן אין באד אריין, זיי האבן נישט געוואוסט אפילו, קינדער פלעגן זיך אריינכאפן דארט ביי טיבי און לאצי, און ער איז געווען א גוטער מענטש, ער איז געווען אן אונגערישער, און ווען א קינד האט געזאגט או איי וואנט דיס, איי דאנט העוו ענאף מאני, מיי פאדער דידנט גיוו מי ענאף, האט ער געזאגט טעיק איט, ער האט געגעבן אומזינסט, יא, ניין, קיינער נישט אריינגעגאנגען, אז ס'האט קיינער נישט גענומען, ניין, ניין, דער שווארצער האט עס גענומען, יא, דר'ערד ליגן זאלט, עטס זענטס ליגנערס, בלאפערס, וועגן דעם, ווען איך האב געלערנט הוראה ביי ר' פנחס עפשטיין, איז געווען דארטן דער וואס האט געמאכט. שופרא די טשאקאלאדע געקומען און האט א טשאקאלאדע איבערגעדעקט שוין מען האט אים געגעבן א הכשר אפאר וואכן שפעטער קומט ער און ער זאגט ער האט געטראפן נאך אזא מין זאך ער וויל מאכן פאר די קינדער אזא האט אנגעהויבן ר' פנחס עפשטיין צו שרייען איך וויל ניט אז א מכולת א קלייט זאל אויסזעהן א גוי'אישע פונקט ווי א אידישע איך וויל ניט איך וויל ניט איך זאל האבן גענוג די קינדער צוויי צוויי פאטעיטא טשיפס מיט איין טשאקאלאדע גענוג באט ליטל דיד הי נאו די קינד גייט עס עניוועי האבן. קינדער געווען קלוגער פון ר' פנחס עפשטיין אפאר מאל, יעדעס קינד האט געהאט אלע מינע טרייפענע סחורה, ער האט געהאט, שווי ער האט געהאט, ער האט געהאט, דאס איז געווען ר' פנחס'ס מיסטעיק, איף יו דאנט גיוו די טשילדרען קאושער סאו זיי עסן טרייפעס, ס'האט זיך דא אויפגעשטעלט א סטאר, פארקויפט טרייפעס, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, וואנס יו געט עדיקטעד יו אר עדיקטעד, יעצט איז דא אזאלכע עם ענד עם טשאקלעטס, און ס'איז אויכעט דא מיט קאלערס, היינט איז א נייע זאך אמאל איז נישט געווען ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן נאך נישט געווען נאר טשאקלעט היינט איז דא אלע מינע קאלערס איך האב ליב געהאט די אלע זאכן איך האב עס נישט געגעסן ווייל ס'נישט געווען כשר אבער איך האב עס ליב געהאט און איך האב געזאגט אז מ'דארף עס מאכן כשר איז דא א פלאץ הייסט הערשיס אין פענסלעוועניע ס'איז א גאנצע שטאט זיי האבן דארטן סקולס פאר ארפענס עטס ווייסט נישט וואס זיי האבן אלס אונז מיין מיר דאך אויכעט נאר אז דער איד האט דעם אייבערשטן געראטעוועט ווען נישט אידן וואלט נישט געווען קיין אייבערשטער. ס'דא זייער אסאך ערנסטע גוים וואס האבן געטון פאר סאסייעטי פונקטליך און אויב נישט מער וויפיל אידן, מ'טאר עס נישט זאגן, ס'דאך ראש השנה פאר ראש השנה. קיצער דער הערשי'ס האט מצליח געווען, ער האט געקויפט א גאנצע דעוועלעפמענט און ער האט דארטן א סקול פאר קינדער וואס זענען אנדערגרעדזש וואס זיי קענען נישט מיטהאלטן, ער טוט גוטע זאכן מיט זיין געלט. ביי אונז איז יעצט געשטארבן איינער ר' זכריה וואלערשטיין וואס ער האט געטון די זעלבע, ער האט גענומען מאלעסטעד גערלס און ער האט זיי געמאכט א קעמפוס אז זאלן האבן ווי צו זיין און אז זענען דיפרעסט האט ער זיי צוגעשטעלט סייקיאטרי אונז האמיר נישט קיין השגה וואס אונז האמיר פארלוירן ווען אונז האמיר פארלוירן ר' זכריה וואלערשטיין אונז האמיר נישט קיין השגה פארשטייסט וואס אונז האמיר פארלוירן קיינער טוט היינט נישט דאס ווער טוט עס מען גנב'עט אויף פראגרעמס אויף אלע מיני זאכן אבער די טשיילד דאזענט געט עניטינג אוט אוו איט די ישיבה באקומט די רב די רבי יענקי בער טייטל באקס און די אלע חברה די כאפן די גניבות. שמוציאנס. וואלט געקענט לעבן ווי מענטשן. די גאווערמענט לייגט אריין דא געלט. ס'האט דען איינער אינזין א צווייטן? קיינער נישט. בין איך געגאנגען צו הערשיס פארק, איך האב זיי געזאגט אזוי, דארטן האב איך מ'פארט, אינטערעסאנט, דו פארסט מיט א טרעין, ער ווייזט דיר ארום אלעס, ס'שמעקט ארויס די טשאקלעד, בין איך צוגעגאנגען צום דירעקטאר, האב איך געזאגט טו מיר א טובה, איך בין א רב, איך בין ארדעינד, און איך וויל דיר געבן א הכשר, זאגן זיי זיי האבן פון די OU, זאג איך אים ס'איז נישט קיין חלב ישראל, און איך ווייס. נישט וואס נאך ס'איז נישט, איך טראסט אין די או יו, קיצור האט די או יו זיך אנגעהויבן צו שלאגן מיט מיר אז מ'זאל מיך נישט אריינלאזן, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט אז איך וועל אויסזאגן דעם גאנצן אמת, איך האב זיי געזאגט אזוי, איך גיי מיך נישט שלאגן, כ'האב וואס צו טון מיט מיין לעבן, כ'קען פארשטיין אזוי ווי טויזענטער און צענליגע טויזענטער אידישע קינדער ווארלד ווייד עסן די אלע זאכן, עם ענד עמ'ס און הערשי'ס, איך וויל ס'זאל האבן א היימישן הכשר, איך דארף נישט געבן חלב עכום, דער גרעסטער וואס האט מתיר געווען חלב עכום איז געווען ר' משה פיינשטיין. ער האט געזאגט וועגן מירתת, איך האב אפשר נישט, כ'האב אים געקענט אויף דער עלטער שוין, אבער איך בין נישט געווען אין די יארן נאך כ'זאל מיך מיט אים קריגן, איך וואלט אים געוויזן וואס דאס הייסט מירתת אין יעדע מילך קאמפעני, זיי דעליווערן דאך פאר פאבליק סקולס מילך, זיי זענען שוין גוט מיטן דירעקטאר, למשל אז די סקול דארף האבן הונדערט באקסעס א יאר, בילן זיי דריי הונדערט באקסעס, מען האט אפגעשמועסט איין פרייז, זיי בילן א צווייטע פרייז, מען האלט זיך אין איין. כאפן, און וואס טוט מען זיי? זיי זאגן וויסן נישט וואס דאס איז, וואס, דו וועסט עס צושפארן? ניין, וועסט צאלן קנס אזויפיל און אזויפיל, זענען מער ווי גליקליך צו באצאלן דעם קנס, ביקאויז צו האלטן לויט די גאווערמענט'ס פארלאנגען קאסט אסאך מער, סאו אין אמעריקע איז נישט שייך קיין מירתת, ביקאויז אין די ווארסט קעיס סינעריאו דארפסטו באצאלן, סאו אנשטאט זאלסט עס באצאלן יעדעס יאר אויפן, ווי מען זאגט, אויף די הכשר געלט, צו ווי ביי זיי רופט מען עס, וואטעווער איט איז, די גאווערמענט אינספעקשאן געלט, איז האבן זיי א נייע זאך. אונז געבן אין האלסעיל געבן זיי איינמאל אפאר טויזענט דאלער, פארשטייסט? די זעלבע האט זיך יעצט אויך געהאט מיט אונזערע מילכיגע קריעם און טשיז, די זעלבע דרעק, מען האט זיך געכאפט אז מ'האט גענומען פון די גענידעלטע קיען וואס דאס איז געהעריג נבילות און טרייפות, ווייל די קי איז טרייפה, האבן זיי געטענה'ט ס'א הפסד מרובה פיר מיליאן דאלער, האב איך געשריגן דעמאלטס פאר ר' חזקאל רוט, מ'כאפט נישט וויפיל געלט ס'איז, זיי וועלן עס אוועקלייגן אויף די לעצטע צען יאר וואס זיי האבן גע'גנב'עט, און זיי וועלן עס לייגן אויף די נעקסטע צען יאר, קומט אויס צוויי הונדערט דאלער א יאר, דאס איז אלעס. און זיי זענען געווען שטערקער און מען האט אלעס מתיר געווען, און וועגן דעם אז איך טרעף א אינגערמאן, איך האב אים געטראפן אין לעבן קראסנע איז דא עפעס א שאפרייט, זאג איך אים פארוואס קויפסטו טרייפע פלייש, זאגט ער דו זאגסט דאך אז אלעס איז טרייפע סאו פארוואס זאל איך צאלן כשר'ס, זאג איך ווייסט איך וועל דיר זאגן ביסט אפשר אויך גערעכט, כ'האב מסביר געווען אז גערעכט איז ער נישט ווייל א איד דארף באצאלן פאר כשר'ס, איי ס'איז נישט כשר דאס איז נישט דיין עסק דו קענסט עס נישט פירן, און ווען דער סיגעטער האט געגעבן א הכשר אויף מיל מארט איז עס יא געווען כשר, און ווען סאטמאר רב שרייבט מען זאל קויפן אויסשליסליך אין זיין בוטשער סטאר, איז עס יא געווען כשר? ס'געווען די זעלבע גארבידזש, אלע יארן געווען די זעלבע גארבידזש, נאר וואס א איד דארף דאך קויפן כשר, דער אייבערשטער וועט פרעגן איבער הונדערט און צוואַנציק האסט געגעסן כשר? זאגט ער כ'ווייס נישט, כ'האב געגעסן מיט א הכשר, כ'האב באצאלט אזויפיל און אזויפיל מער, דעטס אלל, האב איך דעמאלטס געזאגט, איך האב געזאגט פאר הערשי'ס, כ'האב זיי געזאגט איך וויל עס געבן שלמי נדבה, כ'ברויך נישט פון דעם קיין געלט, דארף איך נאך נישט קיין סעלערי, כ'וויל איין זאך. איך וויל די קינדער זאלן עסן כשר'ע טשאקלעטס, און די או יו איז דאך געווען שטערקער פון מיר, און מען האט זיך אויסגעלאכט און פארטיג, אזוי ווי יעדע זאך, ס'האט צוטון ווער ס'שטערקער, כ'האב געמאכט א מקווה אין בית וגן, כ'האב מיר אריינגעברענגט דארטן אפאר חדשים, און די סוף איז עס נישט קיין כשר'ע מקווה אינגאנצן, ס'איז נישט כשר, ווייל ווען איך בין שוין געווען אויפן וועג אוועקצופארן, פאר א יאר צו ווען, האט דער עופר לעווי פארציילט וואס פאר א שייגעץ שטיק ער האט געטון, אז ער איז געקומען מיט אן ענדזשיניר און מיט. א גרובער, און ער האט אויפגעגראבן א גרויסן לאך ביי די פלאץ פון די מקווה א נאכט פארן גיסן, און ער האט אריינגעלייגט פייפס ארום און ארום, איך האב געזען ס'איז דא צען צוועלף פייפס, פרעג איך אים וואס זענען די פייפס ווער האט עס אריינגעלייגט, זאגט ער ניין דאס איז ס'זאל נישט ווערן א שיטפון, אזא ליגנער געווען, אזאלכע ליגנערס, כ'טראסט אים גארנישט, מענטשן האלטן מיך אין איין פרעגן וואס זאג איך צו די מקווה אין בית וגן, זאג איך אים א טויטע קאץ מעג מען דארט טובל'ען? און ער רעגט זיך ווייל ער האט דאך געמיינט ער וועט דא איינעמען די וועלט יעדער וועט קומען קיינער קומט נישט צו גיין ס'איז דא רבנים זעקס רבנים אין שטאט קיינער זיי זענען געקומען קוקן ווי כ'האב געבויעט זיי האבן געזאגט ס'איז מער מהודר פון זייער מקוה אבער פאר אים האבן זיי קיין הכשר נישט געוואלט געבן און איך פארשטיי עס פארוואס ער איז א שמוציגער יונג. עופר לעווי און דער רב אויך דער ראטער רב רב אבטיח כ'פאר יעצט אויף ארץ ישראל מירצעשעם גיי איך אים אריין נעמען און ס'דא א פלאץ וואס טאמער א רב טוט א גניבה גזילה רופט מען זיי דארט אריין ס'הייסט להב פאר טערטי טרי איך גיי אים דארט אריין נעמען מ'האט מאלעסטעד זיין זון אויף אן אגד באס און איך האב געזאגט איך בין א פראפעשענעל אין דעם איך וועל דיר טרעפן ווער ס'האט עס געטון צוויי שעה שפעטער האב איך געברענגט דער וואס האט מאלעסטעד זיין זון אויף א באס האט ער אים אראפגעצויגן דעם זיפער און ארויסגענומען דעם פופיק און געשפילט זיך אויף א באס, ער איז געזעסן אין די בעק און עס איז נישט געווען צופיל מענטשן, אויף א באס אן עגד, איך האב עס גראד באקומען די ווידיאו פון עגד, עגד האט אלעס אויף ווידיאו איר זאלט וויסן, בין איך געגאנגען צום רב, רב אוואטיח, האב געזאגט ליסן נעם דיין זון פאר טערעפי, זאגט ער איך בין א כריזמאטישע רב איך גיי דאס נישט טון, ער האט מורא פאר לעווי, לעווי וועט אים זאגן אני לא אתן לך משכורת. דאס הייסט ער האט איין ברודער וואס ער וואוינט אין ניו דזשערסי, איך געדענק ס'איז געווען. איינער וואס ער האט די גראסערי סטאר און עס איז אריין געקומען א האלד אפ א שווארצע האבן געשאסן זיין ווייב מיט אפשר צוואנציג דרייסיג קוילן אזוי דער ברודער אין ניו דזשערסי מארק מיי ווארדס און איך בין נישט קיין נביא אזוי העט ער אויסזעהן א גוי העט אים דארט שיסן מיט אפאר קוילן נישט איינס און איך וועל עס נישט אונטערשטעלן ווייל איך האב מיט אים גארנישט. ס'א אזא געשוואלענער שייגעץ, איך נעם נישט קיין געלט פאר מאכן א מקווה, כ'בין געזעסן דארט חדשים, איך נעם נישט קיין געלט, מ'האט געדארפט באצאלן די שפעזן, שפעזן האב איך אים געזאגט דאס מיזטו מיר באצאלן, איך בין נישט אינטערעסירט צו פארן פאר מיין שפעזן, ער איז געגאנגען זיין ברודער און ער האט אנגעהויבן צו שרייען אויף מיר, ווען איך בין געקומען נעמען דאס געלט אין ניו דזשערזי האבן זיי אים געמאכט א טריק, זיי האבן מיר נישט געוואלט געבן דאס געלט אין ארץ ישראל, ווייל דעמאלטס זאל איך זאגן איך וויל נישט, פארוואס בא'גנב'עסטו מיך, איז ער געגאנגען ער האט געזאגט מיין ברודער אין ניו דזשערזי האט דאס געלט. פארשטייסטו דער ליגענער קום איך אויף ניו דזשערזי און איך האב געווארט איך קום אריין און ער נעמט זיך שרייען כ'בין מיט געקומען מיט אן ערנסטן רב ווייל איך טראג די איך דריי זיך מיט מיליאנער דאלער פאר מקווה'ס און ער האט זיך גענומען שרייען אויף מיר אתה גנבת ממני מאה אלף דאלאר האסטו גע'גנב'ט פון אונז הונדערט טויזנט דאלאר זאג איך אים דאלאר צו שקל איך וויל קודם וויסן פון וואס מען רעדט דא זאגט ער נו דאלאר זאג איך לאמיך דיך פרעגן עפעס דו אפגעריסענע בהמה דו ספרדישע

קענט'ס זיין גנבים ווי זיי לייגן צו א האנט גנב'ען אזוי שוין בקיצור די רב האט מיר געזאגט אוואטיח איך בין די רב דו ארבעטסט פאר מיר איך בין דיר מחיוב צו באצאלן יעדע פרוטה ווען ס'איז געקומען צו באצאלן איז שוין נישט צוגעקומען צום טעלעפאן אפילו איך בין שוין זיי האבן מיך געשיקט אויף ניו דזשערזי נעמען דאס געלט און איך בין שוין נישט צוגעקומען צום טעלעפאן אזעלכע סקאמבעגס די גאנצע חברה וואס עזרא סופר האט זיי געשאלטן זיי זאלן געוואלט קומען נישט געוואלט קומען אויף ארץ ישראל וואס ער האט געזען ער ברויך האט זיי געברויכט האבן עס זעט אויס אז ער האט געהאט רוח הקודש ווייל היינט ווען נישט די ספרדים וואלט נישט געווען קיין מדינה אויך נישט. דאס איז א חורבן וואס ר' משה האט אונז איבערגעלאזט אז ר' משה האט זיך נישט געשאקלט ביי שמונה עשרה ער איז געשטאנען אזוי ווי א קלאץ האט מען אים געפרעגט פארוואס זאגט ער ווייל ס'שטייט אז שמונה עשרה דארף מען כעומד לפני המלך זאגט ער איך געדענק ווען מ'האט מיך גערופן אין רוסלאנד אמאל אויף אויף א פארהער, געדענק איך ס'האט אין מיר געציטערט הענט און פיס, כ'האב נישט געקענט רעדן, זאגט ער אזוי דארף זיין כעומד לפני המלך, וואס ר' משה האט נישט געכאפט אז אמעריקע איז געשטעלט אויף געלט און אויף ביזנעס און אויף גניבה און אויף גזילה, דעי דאנט קעיר פאר עניטינג, ער האט זיך איינגערעדט אז די גאווערמענט האט א גרויסע חילוק צו מ'לייגט אריין אביסל פעטן פון מילך צו פון א טרייפענע בהמה צו נישט, ווייס איך וואס, ס'האט נישט געהארט דעם סיגוטער און ס'האט נישט געהארט דעם סק. סאטמאר רב אז מ'האט פארקויפט נבילות און טריפות אין אלע געשעפטן אין ווילימסבורג און אין בארא פארק פאר סאטמאר אידן, ס'האט קיינעם נישט געהאט. ס'האט נישט געהאט. מ'האט פארקויפט, מ'איז אריין צום רעבן, מ'האט געזאגט דער רבי דאס פלייש, האט דער רבי געזאגט זיי מיינען מיין פלייש, האט זיך אנגעכאפט זיינע הענט, זיי מיינען מיין פלייש מיינען זיי, איינער האט געמיינט זיין אויסגעדארטע פלייש, מיר האט דערציילט איינער וואס האט געארבעט ביי מיעלמארט אז דער מיעלמארט אויסער דעם וואס ער האט געהאט די כשר'ע פלייש האט ער געהאט. טרייפוס אויך נישט, ער פלעגט קויפן אין האלסעיל די הונדערטער טויזנטער טשיקנס און פארקויפן פאר גוים, וויאזוי מען האט געהאלטן א קאנטראל אויף דעם און אויף דעם וויל איך ענק זאגן, מען האט געזאגט זה חליפתי וזה תמורתי, וזה התרנגול ילך למיתה ואני אוכל מאכן א לעבן, דעטס אלל, דאס איז געווען די גאנצע כשרות, דער לייב סאטמאר רב האט מורא געהאט פאר וויינשטאק, פאר מיעלמארט, פאר זריל גליק, און פאר זיין הייליגע רעבעצן וואס ער האט איר געזאגט הרי את מקודשת לי, יא, אזא חשובע רעבעצן געווען. אמאל האט א איד מיר דערציילט אז די רעבעצן האט געשריגן קולות אויפן רעבן און דער רבי האט זיך געשעמט אז ס'איז א פרעמדער מענטש געווען אין הויז האט אים דער רבי געזאגט אזוי ווי דו ווייסט דאך אז זיווג שני איז לפי מעשיו זעהט אויס איך בין נישט מער ווערד טאקע נישט מער ווערד געווען די גאנצע קהילה אלע נאנטע אנשטאט זאלן אים העלפן בויען די קהילה אין אלע חסידישע מקומות האט מען געהאלפן דעם רעבן בויען א קהילה דא האט מען געהאלפן צו דעסטראקטן א קהילה ווייל דאס איז געווען די די חסידישקייט די היימישער עולם, דאס איז געווען דער גאנצער עולם, אז דו האסט זיי געכאפט האסטו געכאפט אלעס. סאו עניוועי, איך האב געוואלט ס'זאל זיין כשר'ע טשאקלעד, זיי האבן נישט געוואלט. ס'איז געווען צייטן וואס מ'האט געגעבן צו עסן ענפאמיל צו אייסאמיל, איז געווען אויכעט חלב עכו"ם. בין איך דעמאלטס געווען אין ארץ ישראל, האב איך זיי געפרעגט וואס טוט ענץ? זאגן זיי ס'הייסט אונז האבן א פעקטארי וואס מאכט כשר'ס. פון דעמאלטס בין איך געגאנגען צו די רבנים געזאגט ברענגטס אריין כשר'ס, און מ'האט אנגעהויבן אריינצוברענגען. כ'בין געווען יעצט אין די שעלפס, האב איך אומגעקוקט, איך קוק מיך אייביג אום, איך ווייס אלעס וואס גייט. פאר, מיך קענט עטס נישט פאפן, האב איך געזען אז ס'איז טאקע דא, מ'ברענגט אריין פון ארץ ישראל, מ'האט שוין דא אייגענע אויך, דזשעי דזשעי האט אויך געהאט אמאל אזא פראגרעם, פארוואס זאל מען אונז נישט טון די זאכן, זעמער אונז אידן, וויל מען אונז עסן כשר, צו וויל מען אונז עסן טריפות. דער רבי איז אמאל דורך געגאנגען אין מאנהעטן אין א סטאר, האט ער געזען בשר כשר, די ניאן לייט האט זיך אנגעצינדן און אויסגעלאשן, האט ער געזאגט אמאל איז עס כשר, אמאל איז עס נישט כשר, יא יא, איז לאמיר צוריק קומען דא צו אונזער זאך. איצט האמיר א פראבלעים מיט די דראגס, די דראגס דאס ברענגט אונטער כלל ישראל, סברענגט אונטער די גוים אויך, סהאלט אין איין הארגענען מענטשן, סהאט מיר געזאגט איינער א גרויסער עסקן סאיז פון מיינע ידידים, האט ער מיר געזאגט די ווייסט דיין מזל איז אז די ארבעטסט שוין אזויפיל יארן און קיינער האט דיך נישט אונטער געברענגט ממילא האסטו געווינען, אבער דער עולם הייבט אן צו זעהן די ביסט גערעכט, ביסט גערעכט געווען אלע יארן. האסט געטענה'ט אויף די מקווה'ס אז ס'טויג נישט ביסטו גערעכט געווען, האסט געטענה'ט אז ס'טאר נישט גיין בחורים אין מקווה'ס ביסטו גערעכט געווען, וואו דו האסט געטענה'ט ביסטו גערעכט געווען, נאר אונז האבן מיר עס נישט געוואלט הערן, דו האסט עס אזוי פיל גערעדט וואס מ'האט עס שוין אטאמאטיש געהערט. איז איך האב געטענה'ט די גאנצע צייט, איך האב געשריגן מען דארף זעהן ס'זאל זיין אלעס כשר, יעצט איז געקומען און זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן די דראגס און די בחורים און די מיידלעך זענען משוגע דערפאר. אז אין די משוגע איך קויף וואס איז זייער ביליג אמאל האסט געדארפט האבן דראגס האסט געדארפט קויפן פאר אסאך געלט און ס'געדויערט צייט ביז ס'האט געארבעט דא נעמסט דעם אריין און דו ביסט אויף עולם הבא אויפן פלאץ נעם צוויי פילס ביסטו פיניש עד כדי כך איך האב געזאגט אז ס'איז דא א דראג וואס ס'שלאגט זיך מיט די דראגס ס'הייסט נאלאקסאן און איך פלעג עס פארטיילן איך האב באקומען פון די גאווערמענט זעקעלעך און זעקעלעך און זעקעלעך ס'איז שוין געווען שיין געפאקט איך פלעג עס פארטיילן פאר ישיבות איך מיין די ישיבות האבן עס פארטיילט ימח שמם וזכרם אלע ראשי ישיבות יעדער געזאגט ביי אונז איז אי ד קיין דראגס נישט דא. פאר צוויי וואכן צוריק איז געווען א ראש ישיבה וואס ער האט געטרינקען ווי א חיה ביי עפעס א קידוש, ער איז אזוי שיכור געווען, איך האלט אז ס'איז נישט געווען סתם פון טרינקען ווייל מען קען נישט ווערן אזוי שיכור פון טרינקען, א מענטש וואס איז א עלטערע מענטש וואס טרינקט א גאנץ לעבן, איך האלט ער האט אויך געהאט דראגס, ס'האט זיך נאך נישט אויסגעקלינט פון א טאג פריער, גלייב נישט ער האט גענוצט דעם שבת, מען קען נישט וויסן. הונדערט הערט ליגערס. ער איז געגאנגען אין וואלד און ער איז צוזאמגעפאלן און ער איז געבליבן דארט שלאפן. מ'האט אים געזוכט גאנץ שבת. מיט עטליכע וואכן צוריק איז ארום געפארן העליקאפטערס אין די לופט אים זוכן אין אלע וועלדער. און ס'איז געווען בחורים וואס זענען אויך געגאנגען זוכן. און איינער, א אינגערמאן, האט אים געטראפן נעבעך ליגן אויף די פלאר אין וואלד. און זיי מאכן א שווייג דערפון ווייל די יעצט ווייסט וואס דאס איז. דאס איז בזיון כבוד התורה. בהמות וואס איר זענט, ווארפטס אים ארויס! נא, זענט דאס נישט איר. אפצוהיטן די אלע חברה. לאמיר גיין יעצט ווייטער. מען טאר נישט לאזן טרינקען, קינדער זאלן טרינקען, איך ווייס, איך האב א קאזין יונגרייז, ער פירט די מנין אין אפסטעיט דארט אין וואודבורן, און ער איז א חבר מיינער, יא, ווייל איינער איז אים געקומען אמאל זאגן א סאקמערע קאקמערע שמאקמערער אייזל, דו לאזט נאך דעם ראזנבערג זאל דא דאווענען? זאגט ער, איך ווייס, איך האב אן אפענע שול, יעדער קען קומען דאווענען. זיי האבן שוין געוואלט אנדרייען דעם דברי יואל'ס בולשיט וואס ער האט אריינגעברענגט קנאה, שנאה, און. רחמנא לצלן מחלוקת ביי כלל ישראל דאס האט ער אריין געברענגט פאר אים געגעבן בעלז פאר זיי איז דער שקצר יענעם געפאלן זייער קעניג אזוי האט ער עס איבער גענומען ער האט געמעגט דאס טוהן איז ער יא אין די שיטה נישט וואו שטייט אז דיין שיטה איז אויסגעהאלטן פון וואנט ווייסטו אז גאט האט געגעבן א זיגל אז דו ביסט אויסגעהאלטן ווען דו וואלסט געווען אויסגעהאלטן וואלט ארץ ישראל נישט געקענט פאבריצירן אזויפיל תלמידי חכמים מיט צדיקים מיט יראי שמים וואס דארט גייט פאר עץ ווייסטס אפילו נישט איך האב עס געבעטן דא פאר דעם אלטן פארקאקטן קטן הונט ר' חיים מנשה משנה הבריות פרידמאן, כ'האב געזאגט ס'דא אזויפיל פרויען זיי פרעגן מיך שאלות אויכעט, איך זאג זיי ס'כשר, שרייט איינער ביסט משוגע ס'דאך נישט כשר, זאג איך איך ווייס פארוואס עס איז יא כשר, איך האב ענק שוין אסאך מאל פארציילט, א פרוי איז געקומען זי האט מיך געפרעגט א שאלה און זי האט געהאט אזא ווייסט אזוי ווי א האלבע לבנה האט זי געהאט אויף די בדיקה געהעריג בלוט אזא, איך האב געזאגט ס'כשר, איז זי געלאפן פרעגן א רב, איך מיין זי האט געפרעגט אדער פילאפס דער וואס האט גע.

זיך אנגעשניטן די נעגל מסתם א טאג פריער, ס'איז געווען אביסעלע צו קורץ געשניטן, און זי האט ארויפגעלייגט יעצט נאס וועגן די בדיקה, האט זי געצויגן די פלייש און ס'איז ארויסגעקומען בדיוק אזוי ווי די נאגל איז געווען געשניטן, אה זאג איך וויפיל אומגליקליכע אידישע טעכטער דו האסט געשיקט אומזינסט אין די מקווה, וויפיל דו האסט אויפגעהאלטן פריער ווי, איך זעה דיך שוין, עטס קענטס נישט, און דאס איז אנגעקומען נאכדעם צו גרויסע רבנים. כ'מיין זיי האבן מיר דערציילט ס'איז אנגעקומען צום פאפא רב אויך, האט ער גראד געזאגט ס'איז גוט, פארן פאפא רב האבן זיי נישט פארציילט מיין מעשה, זיי האבן סתם געפרעגט וואס איז דאס, האט ער געזאגט דאס איז כשר, פארשטייסט? מען דארף דאך קענען פסק'נען אויך, בין איך געשטאנען איך האב געשריגן צו דעם בהמה, דעם צוגעריסענעם פריד משונה הבריות פרידמאן, כ'האב אים געזאגט איך וויל דיך בעטן א טובה, אונז מיר נעמען א פרוי מוז מען זי אויסלערנען אלעס וואס ס'האט צו טון מיטן אותו מקום, מיט די וועדזשאינע, און נאכדעם מוז מען זי אויסלערנען וואס ס'האט נישט צו טון, ס'האט דאך צו טון ס'איז דאך דא. א לאנגע א פיו אינטשעס א פלאץ ווי ס'גייט אריין און זי מוז עס אריינשטעקן און אויסברייטערן אלעס און ס'מוז נישט זיין אז דאס בלוט קומט פון דארט. ער האט עס נישט דערהערט ווייל ער איז דאך געווען ער איז דאך געווען א אפגעפליקטע בהמה ער האט געמעגט אזוי זיין א דיין ווי איך קען זיין א שיפס קאפיטאן מען האט אים גענומען ווייל ער איז געווען א תחת לעקער און ער האט געלעקט די רבנים און דער סיגעטער האט נישט קיין מורא געהאט פאר אים די ווערטער זאלן אים באגלייטן און. אים דארט ווי ער איז ער האט מיך פארפירט ביטערליך, כ'האב געזאגט קאשויער רב, מ"ג, מ"ד יארן, מ'זאגט אז דאס אלץ איז טרייפה, זאגט ער קענסט רואיג עסן בהמה פלייש עליי ועל צווארי, פרעג איך איר גייט צו די שחיטה? יא! שפעטער איז מען געוואר געווארן מען לאט אים אפילו נישט אריין, ס'געווען אויסגענומען אין זיין קאנטראקט, געוואר געווארן א יאר שפעטער, מ'האט אים אפילו נישט אריינגעלאזט אין טשיקאגא צו די שחיטה, וואס סאטמאר האט געטון? זיי גענומען א דיין זיי האבן געזאגט אז דו וועסט פסק'ענען וואס אונז וויל מיר און ווען אונז וויל מיר, קענסטו זיין א דיין.

שוין, דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער ווערט א דיין און יעדער קען פסק'ען. האב איך דעמאלטס געזאגט מען זאל נעמען אזאלכע פרויען מען זאל זיי אויסלערנען, האט עפעס איין רב אנגעהויבן צו שרייען וואס דו ווילסט פרויען זאלן פסק'ענען מראות, זאג איך אים יא פארוואס נישט, ס'איז דא א דברי חיים, דברי חיים זאגט אין תשובות אז א פרוי וואס זי קען, קען מען זיך פארלאזן אויף איר, ס'איז נישט שייך אין דעם קיין נאמנות אדער נישט נאמנות. יעצט וואס דער עולם פארשטייט נישט איז, ווען דער מאן גייט אריין אין די וואזשאינע איז זיין אבר ווערט פיר פינף זעקס זיבן אינטשעס לאנג, ווער ווייסט, יעדער האט זיך אן אנדערע לאנג, און דאס גייט אלעס אריין אין די וועדזשאינע, יעצט א פרוי'ס פינגער איז נישט אזוי לאנג ווי די מאן'ס אבר, סאו ס'איז זייער זייער שווער אז מ'זאל קענען מאכן א געהעריגע בדיקה, און בפרט נאך וואס דאס פלייש ציט זיך דארט צוזאם, לערן איך אויס די פרויען זאלן אריינגיין מיט די פינגער שטארק, און זאלן ארום און ארום דרייען אזוי ווי א זייגער, אנהייבן לאמיר זאגן צוועלעווע ביי צוועלעווע, איינס און צוויי דריי ביז שיין סטרעטשן צוביסלעך, און ארויסנעמען, און ווייזן אים אראפ די בדיקה, אזוי לערן איך זיי אויס, איך בין.

אלעס האט מען געמעגט? ווער האט דאס מתיר געווען? דאס איז די פראבלעם, מען לערנט נישט און מען קען נישט. האב איך זיי געזאגט מען זאל אויסלערנען פרויען. למעשה זיי האבן נישט געפאלגט ווייל זיי האבן געהאלטן אז זיי האבן פארלירן זייער וואטעווער. און נאכדעם חזקל רוט האט נישט געוואלט בשום אופן, עטס ווייסטס וואס איז געשען? כ'גיי ענק נישט זאגן קיין ליגנט. א וואך צו צוויי נאכדעם איז ארויסגעקומען א בריוו פון רב אלישיב אין ארץ ישראל אז ער קען נישט קיין מראות, מען זאל זיך נישט פארלאזן אויפן. אלע וואס האבן געלערנט ביי אים האבן געמוזט צוריק גיין נאכאמאל לערנען ביי אנדערע מורה הוראות, ער איז געווען א אפגעפרעגטער מענטש. דעמאלטס האט ער אנגעהויבן א נייע זאך אז ער האט קבלה פון די עדה החרדית, און די עדה החרדית האט געזאגט אז מען דארף נישט פרעגן, און מען דארף נישט אהער, און מען דארף נישט אהין, און א בדיקת עד הבדק, ס'איז נישט געפע. איך וויל אייך זאגן, ער האט גערעדט אזאלכע שטותים וואס הלוואי, הלוואי זאל עס דער אייבערשטער אים פארגעסן, ער זאל נישט אים שטראפן אויף יענע וועלט פאר דעם, ער האט נישט געקענט פסק'ענען קיין

כ'רעד צו איר, די רבנים האבן נישט פארשטאנען, זי האט פארשטאנען, און די סוף איז געווען אז מ'האט זי געטרעינט, און מ'האט איר געזאגט אז דו וועסט אריינקוקן אויב ס'וועט זיין א פרוי וואס וועט האבן שאלות, וועסטו אריינקוקן באותו מקום, און דו וועסט זען, טאמער האט זי דארטן אן אופען וואונד, אזוי ווי די גמרא פרעגט דארטן בית הסתרים יכולה להתגלות, ס'קען ארויסקומען דערפון דם, זאלסטו וויסן אז מיט דעם איז זי כשר, ווייל ס'איז נישט פון די וועדזשיינע, ס'איז נישט פונעם אותו מקום, די תורה האט נישט גע'אסר'ט בלוט פון די וועדזשיינע, בלוט ווען ס'קומט ארויס פונעם אותו מקום, שפעטער האט די עדה עס איינגעפירט, יעדער האט עס איינגעפירט, היינט איז עס דא איבעראל, יעצט די פרוי האט מיר פארציילט אין ארץ ישראל פאר א יאר אז זי פארט היינט ארום זי לערנט אויס די רבנים וואס מען דארף קוקן און ווען ס'איז גוט און ווען נישט, און ווען נישט די אלע פרויען זענען אבער געווען אומגליקליכע, ס'איז דא איך האב געהאט א פרוי זי פלעגט מיך פרעגן שאלות, אירע בדיקות איז געווען א שרעק צו קוקן, א שרעק, און איך האב זיי אלע מתיר געווען. געווען, כ'האב עס דעמאלטס דורכגעשמועסט מיטן, דעמאלטס האט נאך געלעבט דער דעברעצינער רב, כ'האב עס דורכגעשמועסט מיטן, כ'האב אים געוויזן, כ'האב אים געזאגט אז כ'וועל אנהייבן צו אסר'ן אלע קאלירן, דאס איז א קאליר וואס מען קען מתיר זיין, און אז טאמער כ'וועל עס אסר'ן וועט די פרוי קיינמאל נישט קענען ווערן טהורה לבעלה. האט ער געזאגט איר זענט גערעכט, פארשטייסט? יעדער האט מורא צו נעמען די לייצעס, ווייל יענער וועט זאגן ער איז א קל שבקלים, דער גרעסטער קל שבקלים וואס איך קען זענען די רבנים וואס ווילן זיך נישט ארויסשטרעקן, אז זיי זאלן טרייען מתיר צו זיין א אישה לבעלה. עניוועי, סאו היינט לערנט מען שוין איבעראל, ס'איז שוין דא אויך דא אזאלכע פרויען, איך קען די פרויען, איך וועל זיי נישט זאגן אויפן נאמען ווייל ס'איז נישט אנגענעם אז איך זאל זאגן זייערע נעמען, אבער מען ווייסט צו וועם צו גיין, און כ'וויל דאך נישט זאגן. ס'האט גענומען יארן ביז מ'האט צוזאמגעשטעלט א קאמיוניטי, ס'האט גענומען איין זרע לבטלה פון שטערן פון זיין טאטן ער זאל אריין פישן אין זיין מאמען, און אונז זעען אזא שייגעץ וואס ער לויפט ארום און ער ברעכט אונטער די גאנצע קאמיוניטי. ער און נאך אזאלכע ווי ער, יצחק לבנה שטערן, ער האט נאך א נאמען, אויסער יצחק האט ער נאך א נאמען, זיין טאטע האט געוואלט ער זאל האבן נאך א נאמען, און די האבן אונטערגעברענגט יעדן, כהער האבן עס אונטערגעברענגט זייערע מורה הוראה'ס, זיי האבן אונטערגעברענגט דעם סאקמער רב, דעם אלטן, זיי האבן אונטערגעברענגט דעם סיגעטער, זיי האבן אונטערגעברענגט זייערע מורה הוראה'ס האבן זיי אונטערגעברענגט, כיוון שניתן רשות למשחית איז פארפאלן, יעדער צווייטער משוגענער איז היינט א מורה הוראה, אהרן האט אן איידעם וואס ער איז פון די שמוציגע משפחה, אשכנתחת ס'איז געווען א אינגערמאן וואס ער פלעגט מיט אים שפילן אלס בחור זיך אויסרייבן מיט אלעם, שפעטער געווארן אהרן'ס איידעם, ווען ער האט אנגעהויבן צו פסק'ענען האט ער אים נישט געוואלט גיין פרעגן, זאגט ער קענסט מיך פרעגן איך פסק'ן איך פסק'ן זאגט ער יא יא איך ווייס ווי איר קומט ארויס ווייס ווייסע זרע קומט ארויס איך ווייס איך האב שוין געזען וואס דו קענסט זען דרעטליג איז געווארן אלע שקצים און נבלים איז די זעלבע זאך איז אויכעט ס'איז דא אן ארעמקייט אין לערנען די קינדער דראגס איך האלט אז פאר מ'לערנט נאך אין חדר מ'הייבט אן די רעכטע האנט האט ער צוגעמאכט די אויגן, שמע ישראל איך האלט פאר מען לערנט די זאכן איז וויכטיגער מען זאל לערנען מען טאר נישט נעמען קיין דראגס, אז איינער וויל דיר געבן די פיל, ס'זעט אויס ווי אן עם אנד עם קענדי, איט לוקס ביוטיפול, קענסט געהארגעט ווערן, טריי דיך צו לערנען און טריי דיינע קינדער צו לערנען און די מלמדים זאלן דאס לערנען אין חדר, איך ארבעט יעצט מיט די גאווערמענט אז מען זאל אויפהערן אלע פאנדס פאר ישיבות ווילאנג מען וועט נישט לערנען די דעינדזשער פון דראגס, אזוי ווי אין פאבליק

די נקבות, איז געקומען די פאליס און זיי האבן אוועק געטריבן די לעסביענס, זיי מאכן טראבל. איז אויך ארויס געקומען א פיקטשער פון א פאבליק טוילעט און דארט שטייט קלאר אז די מענער מוזן אויכעט מאכן זיצנדיג ווייל מען באליידיגט געוויסע מענטשן. אויב מען קטן שטייענדיג באליידיגט מען געוויסע מענטשן. אין ווילימסבורג שטייט פלאקאטן איבעראל, קען זיין ערגעץ אנדערש אויכעט, אין ווילימסבורג האב איך געזען, אז מען זאל מתפלל זיין, אז די רעגירונג זאל נישט האבן קיין ווארט איינצוטיילן אין די בית חינוך און וואס צו לערנען מיט די יונגלעך און וואס צו לערנען מיט די מיידלעך. איך וויל פרעגן דעם עולם א שאלה, אז אונז האלט מיר שוין דא און אונזער עולם איז שוין ביזי מיט די שמוץ, ווי זאל אונז נאך קענען לערנען סוגיות אין בבא קמא און בבא מציעא און בבא בתרא? ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. סאו בקיצור אונז לעבעדיג געבליבן נאך היטלער'ן. ס'איז א גרויסער גליק. אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן. אבער איך וויל וויסן, ווער האט נאכדעם אראפגעברענגט דעם עולם? היטלער איז דאך שוין געשטארבן, געפייגערט, אסאך יארן צוריק. תירוץ איז, די רבנים. די רבנים האבן זיך געזען אז זיי זענען אליינס און זענען געבליבן פון די פון די גרעסטע סקאם בעגס איז געבליבן די גרעסטע רבנים טייטלבוימס אנדערע האבן זיך מיישב געווען זיי גייען טון מיטן אייבישטער'ס תורה מיט כלל ישראל וואס זיי ווילן אבער עס איז דא מענטשן זיי לאזן נישט איך לאז נישט מיטן אייבישטער'ס תורה איך'ל מיך מיט זיי שלאגן עד יום מותי תחכה לו לתשובה. יעצט דארף מען וויסן נאך א וויכטיגע זאך, שיקסט א קינד אין חדר, שיקסט א מיידעלע אין סקול, דו מיינסט

מעיד אפ. די גאנצע זאך פון מעמד הנבחר איז אויכעט די זעלבע. אזוי זאגן זיי. איך מוז עס ארויסזאגן ווייל דעמאלטס מעג מען. און יעדער האט עס צוגעלאזט. פארוואס? ווייל דא ליגט די געלט. הישאם הזהב. העהע. דא ליגט די געלט. סא האט מען אויף געהערט ביזי. מען טאר נישט דאס ווייל אזוי און דער דער און דער. לאז אפ. מען האט דא געטון די ארגסטע זאכן אונטער נאמען סאטמאר. און ער האט זיך געזארגט. ציונים. די ציונים האבן טאקע אונטערגעברענגט אידישקייט. זיי האבן אסאך רשעות געטון. אבער היינט.

טשעפער הו קעירס, אונז טראסט מען ענק עניוועי נישט, נאר איין זאך, נעם נישט אזעלכע שכר לימוד, די גאווערמענט באצאלט אומזינסט אז מען זאל גיין אין פאבליק סקול, וואס דארף ער ענק צאלן גרויס געלט? צו לערנען וואס מען לערנט אין פאבליק סקול דארף ער דאך נישט האבן קיין אייגענע תלמוד תורה, קיין אייגענע מיידל סקול. קוקטס אין קאפיטל עיין ג, מזמור לאסף אך טוב לישראל, עטץ זעהן אז דוד המלך וויינט אז די רשעים ס'גייט זיי גוט, זיי מאכן א לעבן, כי קנאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. עטץ נאכקוקן אין רש"י און מצודות, וואו די קאפיטל איז איז ממש איז אנבעליוועבל מען מוז זיך האלטן מיט די אמונה. איך וויל זאגן פארן עולם אונז וועט מיר קיינמאל נישט פארשטיין דעם אייבערשטן ס'איז דא צדיק וטוב לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו רשע ורע לו אונז קען מיר נישט פארשטיין די זאכן אבער אונז קוק מיר צו וויאזוי אונז האבן אזאלכע ביטערע נסיונות שטעל דיר פאר וואס איז געווען אין דעם מקום תורה איך וויל אייך זאגן דעם אמת דער אמת איז קוק איך בין א גרויסער עם הארץ איך וואלט געווען א גאון עולם איך האב געהאלטן אין לערנען פלייסיג איך בין געקומען פון ארץ ישראל כ'האב געוואלט אריינגיין אין די ישיבה פון לעיקוואוד אבער די ערשטע זאך האב איך געזאגט איידער איך האב גארנישט אז כ'גיי לערנען תורה איך וויל זען ווער ס'געט א הכשר דארט בין אריין אין די קאך כ'האב געטראפן פלייש די פלייש איז געווען פון עפעס א נישט קיין היימישע זאך קען זיין ס'געווען כשר איך זאג נישט אז נישט האב איך געזאגט דער אייבערשטער ברויך נישט איך זאל לערנען תורה דער אייבערשטער וויל איך זאל עסן כשר יעצט ס'איז געווען א מעשה אפאר חדשים צוריק האט זיך געעפנט אפשר א יאר צי וויפיל האט זיך געעפנט א טשייניז רעסטאראנט, דער באלעבאס איז א טשיינעמען א גוי, בכלל נישט קיין איד, דו קענסט נישט האבן א משגיח אויף א טשיינעמען א גוי, איך האב געהאט א פרשה, ס'איז דא א איד וואס איז זייער זייער שטארק אפגעגעבען זיך אין שחיטה, געווען א חבר מיינער, ער לעבט נאך זאל ער זיין געזונט, ער איז שוין ער עלטער, ער האט געהאט א קאזין וואס ער איז געווען א הכשר אויף א טשייניז רעסטאראנט אין די גרויסע שטאט פלארידע, און איך האב אים מוסר געזאגט, איך האב געזאגט ווי קענסטו טון אזא זאך, דער טשייניז. ער איז א גוי, דו זאגסט אז נאר דו האסט די שליסל? איך ברענג דיר א לאקסמיט, אין א מינוט עפענט מען אויף אלע שלעסער. ער האט עס נישט געוואלט הערן. ויהי היום האט ער פארגעסן עפעס אין זיין שבת'דיגע אין אין די בגדי שבת האט ער פארגעסן דארט ערגעץ אין פלאץ, און ער איז צוריק געגאנגען און געטראפן ווי דער טשייניז, עס איז שוין געווען צוגעשפארט, עס איז שוין געווען פרייטאג נאכמיטאג, ער האט געעפנט די קאך און ער האט געקאכט, ער האט געקאכט טאנס און טאנס אוו פלייש צו פארקויפן פאר טשיינעמען. טראנטס. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? האט ער דעמאלטס זיך געקלאפט על חטא און געזאגט ר' נחום האט טאקע געשריגן מען קען דאס נישט טון. אפילו ר' משה האט געהאלטן אז מען מעג נעמען א משגיח און מען זאל אים געבן אביסל ארבעט, דאס איז געווען א פעלער, עס איז געווען פונקט אזוי ווי די חלב עכום, איט וואס א דעד מיסטעיק פון אזא גאון. דו ווייסט וואס דאס הייסט? אז יענער זיצט און לעבט אויף דיין פעיראל האט ער דאך מורא פאר דיר. עס איז געווארן א הפקר וועלט די גאנצע כשרות. כ'זאג אייך באמת דריי פיר יאר צוריק האב איך געטראפן א אינגערמאן דארט לעבן. קראסנע קעמפ איז דא א שאפרייט און ער האט געקויפט געהעריג טרייפעס, פרעג איך אים היתכן, זאגט ער דו זאגסט דאך אז אלעס איז טרייפע עניוועי סאו וואט דיפרענס איז איט פארוואס דארף איך צאלן געלט זאג איך ס'איז געווארן א נייע זאך מען נעמט אריין א מענטש וואס ער איז דער משגיח אין מאנסי איז דא א גרויסע האל וואס עס קאכט פאר חתונות ווייסמאנדל דער בעל מכשיר האט מען אים שוין אסאך מאל מוסר געזאגט דו האסט דאך דא נישט קיין משגיח תמידי זאגט ער איך האב א ווידיאו זאגט יענער דו קענסט דאך אבער נישט צוקומען צו די ווידיאו איך ווייס יא ווי די ווידיאו איז זאגט ער יא אבער קיינער ווייסט עס נישט, אפילו ווען מען ווייסט עס האט מען נישט קיין מורא, ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, ממש א דזשאוק, כ'האב געכאפט יעצט אז בערך א מייל א מייל און א האלב ארויס פון לעיקוואוד איז דא א סטאר, אויכעט א גוי א טשייניז, האט זיך געעפנט א קאושער טשייניז רעסטראנט און ס'גייט דארט א מחיה, איך בין אמאל דארטן דורך געפארן און כ'האב געדארפט גיין קטנים, כ'האב נישט געוואלט אנציען ביז צו די ישיבה, ווייל כ'האב געדארפט אז מען דארף טאר מען זיך נישט איינהאלטן, האב איך מיך אפגעשטעלט און כ'האב מיך אינטערעסירט, כ'האב געזען ס'איז א כשר'ע פלאץ, האב איך מיך אינטערעסירט. האט מען מיר געזאגט אז ס'איז געאונט ביי א גוי, אלעס טוט א גוי, נאר גארנישט, די משגיח רעדט זיך איין אז ער האט די שליסל, שטותים מיט הבלים, למעשה ווען וועט מען זיך שוין אויסלערנען? איך זאג נאכאמאל, ווען דו עסט עניטינג וואס ס'איז דא אין אמעריקע, איבעראל אין די גאנצע וועלט אבער אין אמעריקע זיכער, זאלסטו וויסן ס'איז טרייפה, פרעגט מיך איינער און וואס עסטו, זאג איך איך טריי צו עסן וואס ווייניגער פלייש, ווייל דאס האט מער פראבלעמען אין די הלכה, און איך זאג נאך א זאך, איך ווייס אז איך עס טרייפות, כ'האב נישט קיין ברירה, איך בין אויכעט א. חלק פון כלל ישראל וואס די רבנים ימח שמם וזכרם האבן אונז פארפירט, וועגן דעם ווען היטלער איז אריין געקומען האט ער געזאגט קודם זאל מען ברענגען צו מיר אלע רבנים און זיי אלע אויסגעליינט און אויסגעשאסן, זיי זענען געווען די גורם פון כלל ישראל, ס'איז דא א מעשה דער הייליגער בעלזער רב ער האט געזאגט איך וויל דינגען א פלאץ פונקט קעגן איבער ווי היטלער האט זיך געדינגען זיין פלאץ אין ניינטין טירטי טו, און ביינאכט האט ער געקוקט איך ווייס וואס ער האט געקוקט ווי ער האט געקוקט, נעקסטן פרי זאגט ער רבותי די גזירה איז נגזר געווארן מען מוז זיך הייבן פעק און לויפן, דעטס איט, האט מען אים געפרעגט פארוואס זאגט ער מחרבא דמלאך המוות אז מען שעכט נבילות און טרייפות און מען געט עס פאר אידן צו עסן ווערט עס חרבא דמלאך המוות און דאס וואס עס וויל זיך נישט הערן או יו און דאס למשל סאטמאר לאמיר צו צולייגן סאטמאר אהרן איז געווען א נואף און זלמן לייב אויך זיי קענען נישט אהרן קען אביסל יא שוין זלמן לייב קען גארנישט איז אן עם הארץ א פוסטע שטריק ער געט די הכשר פאר די גרעסטע ארטאדאקסישע אידישע קהילה און אונז רעד מיר אז עס איז כשר, זאג ער האט א ווארט צו זאגן ווען ער זאגט אז עס איז נישט כשר אז מען זאל פאלגן מיט אוועק ווארפן דאס פלייש ווען עס איז נישט פארקויפן, עס איז שקר, זיי ווארפן אים אריין אין די טרייבער מאשין, לאטס אין קאפ מיט די אלע זאכן, זלמן לייב פיליפס מיט שווילעפס, אלעס געווען נואפים אלס בחור, אוי האט ער געשטופט אין רבי לייביש'ס מחילה, לייביש זיין שוואגער וואס איז שפעטער געווארן זיין שוואגער, לייביש טייטלבוים, לאזטס אפ מיט די אלע זאכן, אונז האבן מיר נישט קיין ערנסטע מענטש. אן ערנסטע מענטש וויל נישט ווערן קיין משגיח ווייל ער ווייסט מ'וועט אים נישט פאלגן, ווען ער זאל קענען זאגן אויף איינמאל ביינאכט ווארפטס אלעס אוועק היינט איז עס געווען א פראבלעם, מוז מען אים פאלגן, עטס האלטס נישט ביים פאלגן, ס'פארט און נאכדעם הרג'ט מען אונז אויס און ס'בלייבט נישט קיין זכר פון די אלע אידן אין אמעריקע איז נישט געבליבן קיין זכר. הערשל וועבער האט מיר פארציילט אז זיי האבן געקויפט עפעס א כשר'ן סטאר ס'האט געהייסן ס'איז כשר, נאך יארן איז מען געוואויר געווארן אז אלעס איז געווען טריפה, זאגט ער פארקאזט זענען די אמעריקאנער אידן אריין,

סטארס איז לצים געווען, לצים! דער רבי האט געזען ער האט נישט קיין אינקאם, ער האט זיך נישט געוואלט אנקומען צו יעדן פאר ניקלס און דיימס, האט ער געעפנט א בוטשעריי, דארטן ליגט דאס געלט, כי שם הכסף שם הבדולח, טאמער אונז וועלן זיך נישט נעמען אין די הענט אריין די יונגע דזשענערעישן און פאררעכטן די אלע שייגעץ שטיק, אונז זעמער אלע כולנו מתים, האסטו גארנישט אויפגעטון פון מאכן ישיבות, תלמוד תורה'ס, מיט לערנען פלפול, רבי חיים, רב שקאפ, רב טראפ, ס'איז גארנישט ווערט, האסט נישט קיין כשר פלייש וואס דו עסט, ווען איך בין געקומען אויף אמעריקע האב איך געוואלט גיין. אין אין לעיקוואוד, כ'בין ארויס געפארן אין לעיקוואוד, כ'בין אריין אין קאך, כ'האב געזען אז די כשרות, די טשיקנס פון ווי זיי נעמען האט מיר נישט געפאלן, איך געדענק נישט היינט פון ווי ס'איז געווען, בין איך נישט געגאנגען, כ'האב געזאגט איך ברויך נישט אזא לערנען, און יעצט געכאפט אין לעיקוואוד אז א גוי האט געעפנט א כשר'ע רעסטוראנט, טשייניז פוד, ער האט א הכשר, געהעריגע הכשר, און געס וואט, געס וואט, ס'איז געווען טריפה אלע יארן, ער האט נישט געהאט קיין כשר'ס אפילו, וויל איך וויסן איין זאך. אה, ס'איז געשען? ס'קען געשען? די גאנצע חומש און די גאנצע גמרא איז אם טעה ביום המינן, אם טעה, אם טעה, אויב ער האט גע'פסק'נט אויף א דבר שזדונתו כרת ושגגתו חטאת, ברענגט ער אזא קרבן. איך פארשטיי דאס. דער אייבערשטער האט געוואוסט אז די וועלט איז פול מיט מיסטעיקס. כ'בין צו אלעם מסכים. כ'וויל אבער פרעגן איין שאלה, וואו זענען די אלע פארקאקטע, פארדרעקטע, פארשאלטענע בני תורה מיט די רבנים, מיט די אלע שקאפס מיט טראפס, זיצן א גאנצן טאג אויף די גמרא? וואו זענען זיי? זיי זאלן ארויסגעבן א פראבלעם איז געווען, מען האט ארויסגעגעבן די די וואס זיי געבן דארטן הכשר האבן ארויסגעגעבן אז מען זאל כשר'ן די כלים, די או קעי האט ארויסגעגעבן א בריוו אז מען זאל כשר'ן די כלים ווער ס'האט געקויפט דארטן די לעצטע האלבע יאר, סאו וואס פארשטייט דא דער עולם פון דעם, פונקט ביי א האלב יאר צוריק איז געווארן טריפה, ביז דעמאלטס איז געווען כשר, איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך, ווי זענט עטס ארויסצוקומען אין חטאתי עויתי פשעתי, אויסער דעם וואס עטס האטס געגעבן נבילות טריפות האט עטס זיך יעדן מענטש.

א יעדער קהילה העט זיך פירן פאר זיך, איינער העט זיך אויסלאכן פון צווייטן, דו ווייסט נישט פארוואס יענער רעדט אזוי? ווייל ער איז נישט קיין היימישער, ער איז נישט משלנו, הער אויף מיט די בולשיט, סאטמאר רב האט געמיינט ער העט זיין די וועלטס רבי אין די וועלט, ער איז נישט געווען, ער איז נישט געווען דער גרעסטער גאון, און ער איז נישט געווען דער גרעסטער לוחם, און ער האט געהאט זיינע פראבלעמען מבית און מבחוץ מיט די רעבעצן און מיט עזריאל אומגליק, פארשטייסט? ער איז געווען א אויסגעשפילטער מענטש אזוי ווי ס'דארף צו זיין. א. דו האסט געוואלט ער זאל אונז פירן? אונז האמיר אים נישט געטראסט גארנישט, אונז האמיר געזען ווער ער איז, ווען איינער איז צוגעגאנגען א רב, אן ערנסטע רב, ראביי טייטץ פון עליזאבעט, און האט אים געזאגט רבי די שוחטים גייען נישט אין מקווה, נישט די שוחטים, ער האט געזאגט די שוחטים'ס ווייבער, פארשטייסט? ניין.

הער! ס'געווען א פאר זייער אין אן אזנא גייער עש ס, ניין כ'האב נישט געהערט, וואס איז? דו ווייסט אז זיינע שוחטים גייען נישט אין מקווה? איז בקיצור זאגט ער כ'מיין נישט זיינע שוחטים, זיינע שוחטים'ס ווייבער, האט ער געזאגט פארן רבי'ן ליסן קאט די בולשיט, דו ביסט א רב און איך בין א רב, דער גראבער חזר דא כ'ווייס נישט ווער דאס איז, איך קום דיר זאגן א מציאות, א פאקט, קומט אן דער משוגענער און הייבט אן גיין אין מקווה, וואט די העל איז דיס? און ער האט געזאגט פארן רבי'ן זייטס געזונט איך זעה דאך שוין ווער איר זענט, און אזוי האט זיך יעדער אפגעש.

הויט פון די רבנים איז זייער הויט פון פנים. איך זאג אייך א שאד מ'האט עס נישט געטון פופציג יאר צוריק. נישט דא קיין ערנסטע רב. איך האב אמאל אפגעקאלט דעם דזשאוקער, דעם יאוקער. איך האב געזאגט אז ער איז דאך געווען אין עפעס א פאבריק און מען געט דארטן טרייפען אויל פאר פאטעיטא טשיפס. זאגט ער ס'איז דאך נאר פאר קינדער. ס'איז גארנישט. ס'איז אלץ געווען דזשאוקס. און דו האסט נישט געקענט קומען צום ווארט. זיי האבן דיך נישט געוואלט אויסהערן. זיי האבן אונז אויווערפאוערד. אבער אונז האבן היינט נישט קיין מורא. אונז האבן מיר זיי אויווערפאוערד. אונז האבן מיר ארויסגענומען דעם אלטן דברי יואל פון קבר און געזאגט אים מיסטער, יו קילד. אס, יו קילד אווער דזשענערעישאנס, פרעגט מיך איינער האסט נישט קיין מורא פארן, ער קען דיך מעניש זיין, זאג איך זאל ער קומען מיך מעניש זיין, ער ליגט אין שאול תחתית אזוי ווי אלע רבנים, האט ער געהאט א בעסערן טייטל סאקמער רב, שעים אן וואס זיי האבן געטוהן צו אונז, איינער איז געגאנגען ער האט געזאגט פארן דברי יואל אז זיין שוחט, נישט עזריאל גליק, זיין שוחט, אז הרב הצדיק אברהמעלע ווערצבערגער דעם רבי'ן שוחט, האט מטמא געווען קינדער אין סאטמארע מקווה יעדן פרייטאג. אפי' ער האט נישט נאר געקענט צושטעלן א חלף, ער האט צוגעשטעלט איינמאל א גאן אויף איינעם וואס האט מערער געווען אויף די שחיטה, און ער זאגט אז איינער האט דערציילט דעם רבי'ן אבער ער איז געבליבן שוחט, איך בין נישט געבליבן דער שוחט, ער איז געבליבן דער שוחט, ס'איז א מעסד אפ דזשענערעישאן, און אזוי ווי דוד המלך זאגט דארטן, מען קוקט אן די בעל עבירה, זיי גייט גוט, מילמארט האט נישט קיין פראבלעם מיט דעקן טשעקס, ער האט געהאט די אלטע מכשפה די סאטמארע רעבעצן מיטן רב אינאיינעם, און זיי מיט זיך. אלעס איז כשר, און אז דו האסט עפעס געטון האט מען דיך נאך געשלאגן. איך געדענק אמאל ס'איז געווען ווען ס'איז געווען די קאנטערווערשל אישו מיטן חלב איז געגאנגען און סאטמאר האט אריינגעשיקט פאר ר' הערשעלע'ן אויף יום טוב און ר' הערשעלע הייסט דעם גבאי געבן עס א פאק אין גארבידזש אריין און מ'האט עס גראד איבער געגעבן פאר סאטמאר זענען געגאנגען די סאטמארע רשעים זיי האבן אים אפגעקאלט אז זיי וועלן אים דערהארגענען האט ער געזאגט אקעי שיקטס עס נאכאמאל איך וועל עס ניצן כ'מיין כ'וועל עס נישט ארויסווארפן און ער האט עס יא ארויסגעווארפן נאר שטילער אייערס, זיי קענען אינפארסן יעדן איינעם? דער אייבערשטער זאגט אז אונז זעמער אויף די וועלט ווייל אונז האמער א בחירה, אונז האמער נישט, רבונו של עולם טינק טווייס, ווי העוו נאו בחירה, אונז האמער געהאט דא רשעים, רבנים מיט גזלנים מיט חמסנים מיט נואפים, אונז האמער נישט געהאט קיין שום בחירה, ס'איז נישט אמת ס'איז שקר, ס'האט קיינער נישט געקענט אריינגיין צום סאטמאר רב און דערציילן וואס ס'גייט פאר, רבי האט נישט געהערט זיינע שוחטימ'ס ווייבער גייען.

א ברכה, דאס איז דיין זיידי, זיידי רעדט צו דיר, און ער שטעלט אים שוין צווישן די פיס, און פאר דו ווייסט האט ער אויפגעזיפערט זיין זיפער און האט ארויסגענומען זיין בוטשער שאפ. איך וויל ענק זאגן, אונז מאכן א, ווי מען זאגט, א קאמפעריסאן צווישן די חזירים'ס איי קיו מיט אונז, איטס וואן פער מיל, א טויזענטסטעל פון וואס זיי זענען, זיי זענען דאך אזוי ראפינירט און אזוי קלוג, ממש איטס אנבעליוועבל. וואס וויל איך ענק זאגן, עפעס א זאך, איך וויל ענק זאלט

ס'א טייער קינד, יא, און מען געבט אים א ציפ אין די בעקעלע, און מען קען אים אמאל געבן א לאליפאפ אויך, מען קען אים אמאל געבן א קענדי, און מען קען זיך דערשטיקן יא. איך וויל ענק נאכאמאל ווארענען, רעד צו ענקערע קינדער, קיינער איז נישט דיין זיידע, נאר דיין זיידע, און אפילו ער טאר דיך אויך נישט שטעלן צווישן די פיס. הערטס אויף מיט די אלע משוגענע זאכן, לאמיר ווערן נארמאל. אונז זעמיר די ווארסט און די לאועסט קאמיוניטי, אחוץ אין די דזשאנגל ערגעץ אין אפריקע איז דא די זעלבע ווי ביי אונז, פארוואס אונז קומט מיט די תורה, די.

סקווער איז אין אזאלכע משוגעים, איך וויל דיר זאגן אז אין א משוגעים הויז נעמט מען זיי נישט אריין, יעדער מוז נאכפארן נאכן רעבינ'ס קאר, און ווער עס דארף זיין ממש הינטערן רעבין, טאמער מאכט מען א שארט סטאפ פארט ער אריין אין תחת פונעם רעבין, דאס איז גאנץ סקווער, א תחת א מחילה. איך האב אמאל געהאלטן אז צבי מאיר זילבערבערג איז אן ערנסטער מענטש, יעצט זע איך ער איז דער זעלבער ערנסטער ווי אלע שקצים רבנים נואפים גנבים לויפן נאך נאך מיידלעך. אזוי ווי דעם זומער איז געווען דער גרויסער צדיק קרוקרוקרוקרוקרושעווסקי ער האט געזאגט פאר די מיידל איך וויל מיט דיר האבן סעקס, שמוץ יענץ, יעצט האט ער זיך אויך שוין אריינגעלאזט אין די טעכנאלאגיע. ס'דא פלאקאטן אין גאנץ ווילימסבורג אז מ'גייט רעדן פון אידישקייט דער זיבלערבערג, זילבערבערג, זיין ברודער דער וואס געט די פילן פאר די בחורים זאלן נישט קריגן קיין קישוי אבר ער גייט רעדן, זאג איך אקעי לאמיר הערן וואס ער האט צו פארקויפן, ליין איך די פיין פרינט ער גייט רעדן נאכאמאל וועגן די. פארשאלטענע סמארטפאון, קיינער האט עס שוין נישט, כ'וויל דיר מסביר זיין נאכאמאל, ווען צוויי בחורים לערנען אין א חדר אדער אין א ישיבה, אדער א מלמד טאטשט זיי, אדער א מיידל אין א סקול א טיטשער טאטשט זיי, עס האט גארנישט צו טון מיטן סעלפאון, זי האט עס אפילו נישט, חזירים שקצים, דער סעלפאון איז דער שולד, אזוי האט דער דייטש געזאגט, דער דייטש האט געזאגט כ'וועל אזויפיל מאל זאגן דעם ליגנט ביז מען האט עס געגלייבט, עטס גלייבטס טאקע דער סעלפאון האט אפגעפירט כלל ישראל? אלע יארן האט מען געהאט אין די חדרים צרות פון מלמדים און פון מגידי

געלאזט פארקויפן לגיונות מיט בולשיט סטאריס, אז מ'איז געקומען זאגן אויף איינעם ער האט דאס געטון האט יענץ געטון, ס'דא אויף זיינע מענטשן האט ער נישט געוואלט הערן, וואויל איז די רעבעצן, וואויל איז אזא חסידות, זיי האבן געקענט טון וואס זיי האבן געוואלט, דעם רעבנ'ס שוחט געווען א נואף ער געטאטשט קינדער אין סאטמארע מקווה, מ'איז געקומען זאגן פארן רעבן און די רעבע האט עס נישט געהערט, יענץ האט ער געהאט וועקס אין די אירן, מ'האט געדארפט נעמען א דאקטער זאל עס אים ארויסקלינען, אט זאגט מען די אלע בולשיט. כ'האב געוואלט זאגן פאר די אלע רבנים וואס זיי פסק'ענען הלכות תענית יום כיפור, כ'האב ענק געוואלט זאגן, איך האב פעסטגעשטעלט יעצט אז עטס זענטס אלע ראנג, א איד זאגט ער וויל עסן יום כיפור, זאג אים חס ושלום, שייגעץ, פראסק אים אויף אז ר' נחמן האט נישט געזאגט, צו ער האט יא געזאגט, צו ער האט געוואלט זאגן, צו ס'האט זיך אזוי גע'חלומ'ט די חסידים אז די רבי האט געזאגט אז מ'זאל קומען, ניצט מען דאס אויף א צייט וואס איז א מקום סכנות פון פיקוח נפש.

פון א וואמען, רבותי הערטס אויף מיט די אלע משוגענע זאכן, הערטס אויף מיט דעם ר' נחמן פון וואמען, ס'האט קיינמאל נישט עקזיסטירט אזא מענטש, קיינמאל נישט עקזיסטירט, און אז ער האט יא עקזיסטירט איז געווען נעבעך א אלטער קראנקער צובראכענער מענטש אין די יונגע יארן, און ס'האט זיך אים צוגעדאכט אז יעדער מוז קומען נאכדעם ווען ער וועט שטארבן און אזוי זאגן זיי, ס'קען זיין האט נאר געמיינט ביי לעבן צייט, און מען זאל אויסטראמפייטען אין די גאנצע שטאט אז יעדער זאל קומען, יא יא, די גרעסטע זנות איז דארט דא.
נישט קומען קיין אומאן ווייל מען וועט דיך ארויסווארפן, איך טרעף א יאר דודי אין אומאן און איך פרעג אים ווי איז ווי איז משה ווי איז משה זאגט ער האט מורא צו קומען ער וועט פארלירן זיין פאסטן, איך מיין אזא בטלן, די פאסטן וועט ער סייווי פארלירן, און אומאן האט ער פארפאסט וכך הוה, ווען מען ווען מען האט אנגעשטויסן שמחת תורה, שמחת תורה האט מען אים אנגעשטויסן צוקלאפט די ביינער ווייל ער איז א ברסלב'ער, און און אומאן איז ער נישט געווען, האסט שוין געקענט קומען אויף אומאן אזוי ווארף מיך ארויס, יעצט פרעג מ. א שיינע א שיינע בעל פרנסה היינט דא, ער פארדינט שיין, האט הייזער, ער איז געווען א ארבעטער אין וויליאמסבורג א קאמפעני, קומט מיר אן און מ'גייט, דער מענעדזשער האט אים געזאגט. געזאגט ווי אזוי איז געווען די מעשה, ער זאגט פאר זיין מענעדזשער אז ער פלאנט אוועק צו פארן אויף ראש השנה צו ער קען נעמען צוויי טעג אף, ווייל ערב ראש השנה איז פארמאכט די געשעפט, א געשעפט פארקויפט דארט וואס דאס וואס ער טוט, ער פארקויפט קעמרעס, א געשעפט וואס פארקויפט צוויי טעג פארדעם, ווייל צום גדלי' איז ער שוין צוריק דא, אויף א פאסט טאג, זאגט ער וואו, אזא געטרייע ארבעטער, ענדליך נעמסטו שוין א וויקעישן, פארסט פון דיין, פארסט אוועק אויף יום טוב, שוין נעקסטע טאג פרעגט ער אים וואו פארסטו? קיין אומאן, גיבט זיך אים א צינד אן די רציחה אויפן פנים, און עס גייט אריבער צוויי מינוט רופט ער אים אריין אין אפיס, אויב דו פארסט אויף אומאן זוך א צווייטע דזשאב, זאגט ער אים איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט.

ביידע טרעפן זיך אין בית מדרש, סאו קענסט מיר מסביר למה דו האסט מיך ארויסגעווארפן, ווייל דו ביסט געווען די וואנס סטארט אפ, ווייל דו ביסט געווען אזא בענק לעבן מיר, יעצט האט מען דיך אויך געלייגט אין די זעף. און איך זאג דו זאלסט קיינמאל נישט פייערן קיין ארבעטערס, אז דו ארבעטסט פאר יענעם, ווען ס'איז דיין געשעפט, ווען ס'איז דיין יא מושי, האסט א האסט א געשעפט, האסט א אפיס, און דו נעמסט אויף א ארבעטער, און יענער קומט אריין איינס אזייגער מארגן. ס'איז דא נישט ישיבה שעפעלע? דעם ראש ישיבה קענסטו גריסן צוויי אזייגער גוט מארגן, דא נישט ישיבה אפיס אווערס ניין ניין אזייגער ניין או וואן ס'איז נישט דא ישיבה ניין או וואן ניין אזייגער ניין אזייגער. דא עט ער צוהערן ס'דויערט פֿופֿציק מינוט עט ער צוהערן וויאזוי איינער יואל פריד אונז אלע קענען מיר אים ער איז א סאטמארער יונגל געווען און זיין מאמע איז געווען זייער קראנק זי האט געהאט דריי אדער פיר קידני טרענספלענטס און ס'האט אלץ געפעלט און ער איז נעבעך געווען דער וויקטים דאס יונגעלע וואס האט עס געמוזט צוקוקן יעדן טאג און יעדע וואך און יעדן שבת און יעדן יום טוב און יעדער האט געהאט א שמייכל א גוט ווארט פון א מאמע'ן קען זיין ער האט אויך געהאט אבער און האב איך אנגעקוקט און וואס פאר א פעין זיין מאמע איז געווען, ס'איז דאך נישט צום גלייבן אז א מענטש קען דאס מיטמאכן, און איך טענה די גאנצע צייט אז דער אייבערשטער האט דיך דורך געפירט אויף דעם וועג וויל ער אז דו זאלסט ארויסקומען מיט עפעס, דאונט דזשאסט וואלק אוועי פראם איט, לערן אנדערע האו יו אווערקאם איט, לערן אנדערע וואט יו סופאוזד טו דא, איז במילא וויל איך ענק זאגן.

אר פייט אר רעבעל דער אן עדזש פיפל טינק איי העוו טו ברעיק הים נאו איט קאמס קאוז איי העוו טו האג הים ענד דעטס נאט וואט פיפל מחוצף מחוצף ארויס וויי איז דיס קיד סאו אן עדזש היס מיסינג סאמטינג אין היז לייף ענד מיט א שטיקל אהבה און קרבה יו קען קאם די פערסאן דאון ענד דיס איז וואט יו דזשאסט סעד נאו.

ענד איז גאוינג טרו סאו מאטש פעין, לעט מי בי מקרב הים, לעט מי ספיק טו הים, לעט מי גאו פאר א וואלק וויט הים ענד העוו א סעשאן, דאזענט העוו טו בי פארטי פייוו מינוטס אין א דעסק, זיי'ס מקרב ענד סעי העי איווען איווען איף איי יוז טו גאו טו די משגיח ענד טעל הים יו נאו איים אין פעין טודעי איך ווייס סאמבאדי סעד סאמטינג, דעי וואלד סעי אה דאונט דאונט דאונט דאונט ליסען טו הים, יא יא יא.
דעי דאונט כאפ דעט יו אר סענסיטיוו ביקאוז סאמטינגס באדערינג יו.

די רבי דאזענט האוו טו דא די ווארק, די מנהל דאזענט האוו טו דא די ווארק, די פערענטס דאנט האוו טו דא, הי איז בעד לעיזי סטופיד, הי מעיקס בעד דעסיזשענס ענד מחוצף, עה וויל געט הים א פרייוועט טוטער ענד הי שוד וואטעווער בלא בלא בלא בלא, איזיעסט טינג פאר אס באט איי האוו נעווער מעט דעט, אין פעקט וויט אלל די קידס דעט איי ווארק וויט ענד די פערענטס וואנס וואנס יו אנדערסטענד די טשיילד דעי פרואוו טו אס האוו סמארט דעי אר, האוו מאטש אוו א פייטער דעי אר, דעיר סטראנגער דען עני רעגולער קיד.

פירסט אוו אלל נאט מורדערערס ענד סעקאנד אוו אלל טיעטש דעם האו טו בי עסקנים ענד טו קעיר טו קעיר פאר איי וואנט טו טעל יו דזשאסט איים ווערי פראוד אוו מיי קידס מיי קידס גרו אפ וויט האום סוויט האום קידס ענד וויטאוט טאלקינג אבאוט דיס אישו מיי קידס אלוועיס טוק קעיר אוו די שוואכע קידס ברוך השם זיי ווער העלטי גוד קידס זיי אלוועיס טוק קעיר אוו די וויקער קידס אין די קלעס אלוועיס ענד וואן סטארי איי העוו אוו מיי סאן הו איז

גאוס טרו פעין און טראמא, די משגיחים אדער די רעבענס אין חדר שול אדרעס איט וויט די פראפער טעקניקס. פארט אוו חינוך. רייט. פארט אוו חינוך דעט יור קיד יו שוד נאו יו שוד נאו חומש יו שוד נאו רשי יו שוד נאו האו טו דיעל וויט אדער פיפעל ענד די אחריות די רעספאנסעבילעטי טו פראטעקט דאוס דעט אר אן די באטאם אוו די לייף רייט נאו עספעשעלי לוק טווענטי יערס לעיטער דער גאנא בי אן טאפ ענד יור גאנא בי קאלינג דעם

סאמבאדי איז לייאינג אין די האספיטעל, די האול פעמילי, עוועריבאדי גאוס טו וויזיט און אנקל מושי קאמס אין טו סינג פאר די קידס און מרדכי בן דוד קאמס פאר די עדאלטס און עוועריבאדי עסקס די פעירענטס וואט קען איי דו וואט קען איי דו וואט קען איי בעיק וואט קען איי ברינג און יו ברינג בעלונס און יו סיט און די פעירענטס סיט דעיר און דעי סיט אן די טשעיר און איט די ביקור חולים פוד ווי אר אנעסטלי כלל ישראל און פיזיקעל אילנעס איז א ביוטעפול מעטש נאובאדי טעיקס קעיר אוו פיזיקעל איל

וויי דאזענט הי העוו א מאר טו גאו ענד בי ביי די שבת סעודה? און איף יו אר קלאוס וויט די קיד, איף יו לוק עט הים דעט הי איז יור בן יחיד, הי איז בן של הקדוש ברוך הוא, הי איז א חלק אלוקי ממעל, ענד יו דאנט טורן אן הים, ענד יו סי דעט הי סטאפס געטינג אפ אין די מארנינג, ענד יור היז בעסט פרענד, וויטש איז די דזשאב אוו פערענטס פון ווען דער בארן אנטיל די פראבלעם איז טו בי דער בעסט פרענד, ענד דעטס וויי די די בעד חינוך די יעלינג די סקרימינג די די דימינינג, יו דאנט ריעלייז יור טעיקינג אוועי א קאנעקשאן דעט יור גאנא ניד איף די.

געזאגט אונז האבן מיר א קבלה אז א תעמולה איז נישט חוזרת ריקם, ס'גייט נישט צוריק אומזינסט, איך האב נישט קיין מורא פארן קאקמער שמאקמער דרעטליגער, עטס האטס געוואלט דאס אלעס באהאלטן, עטס באקומטס גרויס געלט, מ'זאל אונזערע קינדער מכשיל זיין אין סאקמער תלמוד תורה, ווען היטלער וואלט דעם איד אראפגעברענגט, עס וואלט נישט געווען קיין סאקמער און וואלט בעסער געווען, ווייל אזוי וואלט זיך.

געגעבען צו באגראבען צו וואטעווער איז וואס זיין דין איז ער איז מטמא באוהל איז דער מהר"ל פון פראג געווען א דזשיניעס און א גאון עולם ער פרעגט א קשיא ס'שטייט אז חזל האבען געהארגעט די יצרא פון עבודה זרה פרעגט ער א קשיא פארוואס האבען זיי נישט געהארגעט די יצרא פון מינות מינות איז ארגער ווי עבודה זרה עבודה זרה גייסט זיך בוקען צו א שטיין יעדער לאכט פון דעם מינות איז שורש פורה ראש ולענה אינעם הארץ האט ער געענפערט א מוראדיגען תירוץ ווייל מינות האט אן

עפעס זענען טרייף פארשטייסט א אונז איז אזוי אונז האמער אנגענומען דעם אייבערשטן אזוי ווען אונז וויל מען ווען ס'איז גוט צו שלאגן וויזשניץ העמער שרייען זיי אפיקורסים דעמאלטס יא געמער אונז אכטונג אויפן רבונו של עולם'ס תורה און טאמער נישט ווען ס'קומט ביי אונז אה ס'איז גארנישט ס'איז נישט געפערליך יצחק יוחנן דער גרעסטער חכם הדור ער קען דאס בעסטע ענגליש אין די שטאט ער האט געזאגט אז אלעס איז כשר ער דארף זיך שעמען אפילו אז ער מישט זיך אין די זאכן.

זאג מיר דאך קומערטו, אני עומד לפני שכינה שבה, מה אימא שלו שכינה? לא, כיוון שהיא הוא מכבד את האימא שלו הוא מכבד את השכינה, כך כבוד זה היה סגי נהור והוא עומד לימינו קומתו, אדם שיראה את אבא שלו חייב לעשות לו כבוד יותר מתלמיד חכם, תלמיד חכם עומד לפניו כשיהיה בתוך ארבעה אמות שלו.

לא תאמר ארץ זו שנקחה, עס אמר, פעם למדתי לפני מורי ורבי שמואל, זה אמר שכך וכך, הגרסה כך וכך. לא תאמר שלא תשנה ככה, אסור לומר לא לא, לא כי, לא נכון, אסור לומר לא נכון. אפילו באמת הוא טועה, לא יאמר לא נכון.

און מען דארף עס דורך כפייה, בדרך ישרה, בדרך שנאת כבוד, שדרך ארץ, ונכנעת לפניה, מדבר בכבוד לפניה, איך כמו שעומד בפני אבא שלו, אבא נו, רק רואה אותו עומד בפתח, עומד ממנו כמנוע עיניו, אותו דבר אל האמא גם כן ככה, נכנסת לאמא לחדר שלו והוא יושב ולומד, יעמוד מלוא קומתו.

לא יעמוד בדו קמתו, און ער איז אים מפסיק את הנמות שלו, אבד אם מהדר אותם לא יפסיק, איך מהדר, חצי אני משבח, גם משבח שלהם, חצי אני משבח, אבל גם כן איך אבד אותם, אפילו שמחלו על כבודם, מי לנו גדול מיעקב אבינו, צדיק ישראל העולם, בחי' רהבות. והנה אבא שלו יצחק ורבקה קוראים אותו זה עשיו רשע רוצה להרוג אותך קום ברח לך לעיר חרנה והוא נסע ברשותם הם אמרו לו הם עודדו אותו וישמע יעקב את אביו ואת אמו וילך בדרך ארם כפשוט הם והוא שמע להם

פאר ער שרייבט אותו עם עשיו וארך דעתו, און מי ידבר דברי תורה, עם החמור הזה עם עשיו ידבר, אתה היית אצלו משתעשע עמך אוהב אותך לומר לו דברי תורה ישמח בך, מה עשית דבר כזה, אני אפריד אותך מבנך יוסף שחביב עליך עוד עשרים ושתיים שנה, עשרים ושתיים כנגד עשרים ושתיים שנה, בסדר שבע עשרה שנה כשהיה לו כל המעשה הזה עם אחיו,

בשביר שו ת זאגט דער אבא שדור צו אים בשם שנה, ווי יודע שאבא שדור דעם בחור מער אדב, אויב האב אותו, וואס הערט ער? ווען בשיר שו ת נפרד, אולי איז דער אבא שי שו ת גם כן א גרמא בדבר, שגזר את הבכורה מהם מעשיו, בשביל זיך קבל הרב צו קענען פון כל העונש הזה. בזיון איז געקומען א חמור עונש כבוד אב ואם. אדם שלא עשה כבוד לאבא שלו. גם בניו לא יעשו לו כבוד, יבא וזה את פניהם, נהיה לחרפת אדם את פניהם. ועוד ההיפך, כמה שהוא יותר מכבד את האבא שלו ואת האמא שלו, כמה שהוא נוהג בהם כבוד, כך בניו ינהגו בו כבוד. מידה כנגד מידה לא בטלה.

בן בנו, למה אתה ככה ברחוב, רחם עליו, נכנס אצל אבא שלו, אבא, ראיתי את אבא שלך הולך ברחוב, כולו רועד מסכן, גופה בקור, תתן לו איזה מעיל שילבוש, למה ככה אתה עושה? אומר לו, בני, תעלה אל הקומה שנייה, שמה יש לי איזה בגד ישן, תיקח את זה תתן לו.

מעביר שמן שדור מביא בשבוע הזה אז מ'האט א שאלה דאס צי מ'בעט דעם אבן ערחם טאר מען נישט נאר נישט נאר מעידליק כמו שצריך זה רק רמז לדעת מידה כנגד מידה לא בטלה כמו שאדם נוהג כך נוהגים איתו והוא מכבד את ההורים השם יתן לו בלב בניו שיכבדו אותו ולא מזלזל הוא מזלזל בהם לא מתחשב בהם גם הבנים שלו לא מתחשב בו עס ווערט דאך געוואוסט פאר צארט לויט חשיבו וכתר. כדל איז כוס זהב צוריך אין די מדד זהב צו דאס אין פארהאנען וואס זהב אויב איז נאכאנאנישט פארהאנען וואלט מען זיי יא ווען אורה מי שלא מכבד את האורים שלו זה פוגע בכבודו של הקדוש ברוך הוא כביכול כבוד השכינה בגמרא מסכת קידושין וגם בירושלמי פרק ראשון של מסכת פאה עד היכן בסד כבוד אב ואם. זיי וועלן קאכן וואס א מעפע אדער א קאמען זעק, א ערליכע כבוד אויף זיי. אז ער וועט דערהערן רבי אליעזר בן הורקנוס אז ער גיט לכם קאמען זעק כבוד אויף זיין תלמידו מגוי לא מיהודי. ער דארף לפעמים לאמען מוסר אפילו מגוי. היה אחד גענעראל בצבא שמו דמאר בן נתינה, גענעראל שהיה תחת פקודיו אלפי חיילים.

נוהג עליהם אחר כבוד אב ואם, זה עד לעד לעד, אבא ודו אמא, זה אב ואם וזה חלק אחר חלק אח ותד ועוד ועד, ובו תביא אביה, מה אמרו רבותינו, והתעברה אמא שלה מאת אביה, ילדה אותה מאת האמא, אז כן היא לא עברה על כבוד אב ואם. כל כך קשה מאוד להישמר מצד כבוד אב ואם, שאדם לא יעבור על דבריהם, כי עליהם תמיד נחת רוח ממנו, לא יגרום להם צער כלל ועיקר.

צריך לכת בקש מהם מחילה, אפילו שהוא יודע שהוא לא עשה להם שום דבר רע, חייב ללכת לבקש מהם מחילה, שיסלחו לו כדי שביום כיפור יעלה הזכות הזאת של מצות הכבודה בהם ולא יקטרגו עליו מקטרגים חס ושלום שיאבד מן העולם חלילה וחס. פגיעה בכבוד ההורים קשה מאוד.

איך זע נישט דער זאך צווישן די ספרי המספר ככה, מעשה באיש אחד, עשיר גדול, אשתו בבא קרא, מדי מנעתו וכסף שלו. ויש פרי עין כל יום דאבא שלו תרנגולת פטומה מבושלת מלאה שומן מלאה טעם ריח ושולח את זה על ידי הבן שלו תלך תקח את זה לסבא והיה אוכל איז כל יום

תורה של אבא שלו שילך לעבודת המלך חודש בשנה צריך ללכת כן תראה הרב שלח לו הודעה צריך לבוא אמר לו אבא אני העבודה שלי טוחן ברחיים שיהיה לי פרנסה אני טוחן קמח ומקבל שכר מזה אני מתפרנס אבא תשב אתה במקומי תטחן ברחיים ואני אלך במקומך

בעת די שעה מנענו צריכים את רבש ע את ה שצריכים את רבש ע שצריכים נאר נעליים און יעשה כל מה שנחוץ להנעים להם את החיים שלהם עד סוף ימיהם לכל הפחות סוף אריכות ימיהם יזכרו יהיו לטובה לא יחוסו בחיים שלהם אלא יעשה הכל שיהיה להם מנוחות וגם הוא יזכה לדבר הזה לכן למען יאריכון ימיך. את ה האבן אימען אימען א היימישע דעה, גם אני בין אימען אויף א היימישע דעה. עס איז כידוע אז א פרטי ענין. די פרטי מענים איז די וקרא קיים ואת העולם הבא. אשרי האדם שיודע את כבוד שדה העולם שבו. לא יקרא בשמו כי רע ועקר, אסור לקרוא את שמו. כמו כבוד הקדוש ברוך הוא, ואתה נאמר שם שמים ככה בחינם, לא תשא שם שבריך לשווא, לא יקרא שמו של אביו. אלא אם רוצה לומר איזה דבר, יאמר מור אבי פלוני, מור אבי, כשאומר מי זה אבא שלך, אז לא יאמר להם פלוני, יאמר להם אבא שלי פלוני, שיהיה עם תואר אבי, אבי פלוני, שלא יגיד שמו של אביו בחינם, כך סתם. ואין עוד אלא, לקרוא את החיילים בשם אבא שלו, לא יקרא. ר' איסר ני' מייסטער השם שלהם, אבא שלו שמו נפתלי, וועש דו ווען קרב צו אנשי מאהבא, השם סבא שלו, קרב צו נפתלי, וואס ער האט גערופן צום בן שלו נפתלי ווענה דאמר נפתלי, אבא שלו נמצא, אז כיחשבו שכקורא את אבא שלו בשמו. לכן אמר בואנה נפתלי עשה לו איזה דבר עשה לו איזה משנה עשה לו ככה שינוי כדי שיבינו שלא קרא את אבא שלו ישנה את שם אחרים כדי שלא יחשבו שהוא קורא את אבא שלו בשמו אותו דבר האמא גם כן אסור לקרוא את האמא שלה בשמה

הרב פרידמאן, אפילו שקוראים אותו קודם הרב, זה כבוד הרב, אבער נאר מספיק. אמר אבי מורי הרב פרידמאן, כך נאמר. נו, אם צריך לומר את שמו, כולם יודעים מי זה אבא שלו, אז לא צריך לומר את אבא שלו. אבל אם לא כולם יודעים מי זה, אז אמר אבי מורי הרב פרידמאן, אז יגיד גם כן תואר אבי מורי לפני כן.

כן, עטרת ראשינו, מורינו ורבינו, כך יאמר. כך כך אבא שלו, אבי מורי עטרת ראשי, כך יאמר. כבד את ההורים, זה כבוד של ההורים. אפילו אחר מותו צריך לכבד אותו. מכבדו בחייו, מכבדו במותו. אחרי מותו, אפילו אחרי פטירתו, צריך לכבד אותו.

זיי פעלן לי, ואני מתוך מדרגה למדרגה, כל מה שעושה בן, מזכה את ההורים, בראה מזכה אבא, הבן מזכה את ההורים שלו, באמרת קדיש הוא עושה, מתפלל כשליח ציבור, אומר קדישים, מעלים את האבא מחיל אל חיל, מדרגה למדרגה, אין סוף למדרגות של עולם הבא. קדיש לא רק מציל. מיט אברהם בגהינם, דער לאמע הכניס אותם בגן עדן ומדרגה למדרגה מעלה אותם, על ידי התורה שבו, על ידי הקדושים שבו, על ידי מצוות מעשים טובים שבו, תורם, צדקה, עושה מה שעושה, הכל זכות להורים, ברע מזכה אבא, מצוות שהוא עושה זה ישיר הולך להורים.

איך אין יענע הפלאה פון הקדוש ברוך הוא, לכן מעלים אותו מדרגה למדרגה, מחיל אל חיל. אתם יודעים את המעשה ואני אומר לכם אותו בכל זאת. בספר זוהר חדש, כך כתוב פרשת קדושים, גם כתוב זה במסכת קלה, מעשה ברבי עקיבא שהיה יושב במדבר,

לא ידעו ולא יבינו, זיי ווען ביניהם בתור ספר חידון העיון, לא יודעים מה אחריתם, לא יודעים מה מאבדים היה שלהם, זה הילד הזה יקר מרגלית, כדאי להעריך אותה, זה לא פחם, זה מרגלית, כך שרוצים אותו תלמוד תורה, ילמוד תורה, יגדל בתורה, יהיה חכם גדול בישראל, יזכה את הרבים, והוא נמצא האיש הזה בגן עדן, יעבירו אותו מכל מקום בגן עדן מעלה מעלה. על ידי שר' בן רב נדיב תורה בן רב איז זכאי הבא, ואם זה אינו בן אחד אלא שניים שלושה עוד יותר ועוד יותר, כל הבנים שלו קומו אנחנו עמודי השם, אלה שהם מדריכים את האנשים האלה, מזכים אותם שיכניסו את בניהם לתלמוד תורה, איזה זכות שיש להם, זכות למעלה מהשכל.

גאנץ חדר רב איז זיך דערמיט חכם. רבי גרשום האט תירוץ. איזה תירוץ אנחנו יש לנו שיהיו לנו תלמידים לתלמוד תורה? מה יש לנו תירוץ פרטי שלנו? זה כל זה תורה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים שכל ישראל ילמדו תורה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ובניהם תורה ומצוות. כמה מצווה גדולה שאדם יקדיש מהזמן שלו, אפילו מהתורה שלו,

תלך מהבית מבית כנסת לבית הכנסת תתחיל שיעורים תזכה את הרבים תפתח להם את העיניים שלהם שידעו מה זה אדם שיש לו בנים תלמידי חכמים שלומדים תורה איזה כבוד יש להם בגן עדן איך שמעלים אותם ממדרגה למדרגה חובה של כל אדם ואדם לעשות כמו שחובתו של אדם שהוא עשיר שיש לו יכולת לתת מעשר ייתן מעשר מכל

זהו עד אשרי נדיב תורה, אשרי עם עד אשר נדיב תורה, אשרי אדם שמתאמץ עם עניו תורה ונהנה מזה כבודו ובהם כמו שצריך להיות. כותב הרמבם, אפילו אביו היה רשע, חייב הבן לכבד את אבא שלו, וכן חייב ליראה ממנו, יראת כבוד, איש אמו ואביו תיראו, אסור לנהוג בו קלות ראש, אסור לסתור את דבריו, אסור לחלוק על דבריו, לנהוג בו כבוד כמו שאבא שלו היה צדיק, מי שלא נוהג כבוד באבא שלו, מי שמבזה אותו, אפילו בדברים.

ודאי כשאני אלמוד תורה, ודאי כשאני אגדל בתורה, שאגדל ביראת שמים, לכן אני זועק אל שמו, דער פיוס איז גאר בעולם הזה ובגהנם הבא, דינו כדין רבו מובהק, חייל עשה פה כבוד גדול, איפה שיהיה. זהו הכבוד שאדם רוחש לאביו ואמו, על הזכות שהביאו אותו לעולם הזה לקיים מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. אפילו הביאו אותו רק לעולם הזה היה כדאי, כל שכן אם הם בעצמם דאגו ללמד אותו תורה,

והוא לא יבין מה שאתה מדבר. מה זה כחול ומה זה רחוק ומה זה ירוק ומה זה אדום. ודאי שהוא שום דבר לא מבין. הוא לא ישתער בדבריך, ישתומם בדבריך. ככה אנחנו לא יכולים להבין מה זה עולם הבא. מה התענוג שיש בעולם הבא לצדיקים. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה.

הגאון רבי חיים בן עטר אומר, למה באמת? הוא רשע, למה צריך לכבד אותו? בשביל מה יכבד אותו? הוא אומר, כל אדם בכל רגע עלול לחזור בתשובה. יש גמרא במסכת קידושין דף מט, יהודי אחד, קיבוצניק אחד, לא דתי, אין לו לא דת ולא דין, ראה בחורה בבת יעקב,

אפילו א חי' מקודשת השיינען שמהר הער תשובה בלבו חזר בתשובה חזר בתשובה נהפך להיות צדיק מרשע נהפך להיות צדיק אז לכן אומר רבי חיים בן עטר יכול להיות נכון שזה עכשיו אביו היה רשע אבל בכל זאת

דאס איז אריבער קדשים קנום, כמו שלא קדישת, אפילו הוא והיא מודים שקבענו קדושין, היא פנויה גמורה וכן אף שתינו מקשתא זה, קדושין דארף דאס אים, צריך יהיו שני עדים כשרים, אבל מקדש בינו לבינה ולא היו שני עדים זה לא קדושין קנום, זה חספא בעלמא, זה צחוק, כלום לא שווה, כך הדין. קדושין בירא עירוב כמו שלא היה כלום, ווי מען קדוש'ט מיט א בעירום, אבער די עירובים האלה היו פסולים לעדות, כגון בחללי שבת בפרהסיא, ראו אותם אנשים בחללי שבת, באים אנשים שראו אותם, מעידים לפני בית דין, מפקיעים מבטלים את הקידושין, מראש, למפרע, זה לא קדושין, קדושין צריך לפני עדים כשרים. כשרים שומרי תורה ומצוות, אבער אין ארץ שני אנשים, נגיד חברי כנסת, אבער אינם שייכים למרצ, או שייכים לאיזה מפלגה אחרת חילונית, שינוי, כן, ויבואו אלה ויגידו אנחנו היינו עדים, מצא קידושין, אנחנו לא משקרים, אנחנו חברי כנסת, אנחנו משקרים? קידושין ואין לאלה שווים כלום! זיי האבן געשריבן שבת עפעס אין אימעיל זיי דא לא עדים עדים זיי האט עדים כשרים שומרי תורה ומצוות און נאך עפעס פון אים התשס ידיך עם רשע להיות עד מי כשמו רשע כותב בחושן משפט כותב הרמבן זה מי שעבר על לאו מן התורה לאו מן התורה וואס איז דוקא א מחלל שבת אחת עבירות נטרפות אמרו תשמע זה לא כשר

אויף קדושין בתרים ובתנים, דאס שווימט שוין. למה? תאמר שמי חזור בתשובה. דאן ווען איז חזור בתשובה? רק שיש רגליים לדבר. כל האדם מאמינים בתורה חזקתו. צדיק בחזקת צדיק, רשע בחזקת רשע. דאן ווען שהוא השתנה, אם השתנה, צריך שיהיה לנו הוכחות שהוא נשתנה.

אדרבה, תמיד מאכט די וואס האבן חזקת ה. לכן, המקדש עשרה שני עדים פזמונים, פשעי, פשרי, לוט, משלים אותם בחזקת ה, ואני שמח חזרו בתשובה, אין רוב איז דברים כאלה, שמח חזרו בתשובה, תשרינו כוחות שחזר בתשובה, ויש רגליים לדבר לפחות שחזר בתשובה. כמו פה, שאומר א מנשה ר' סידי גמור, למה הוא אומר את הדברים האלה? הוא יודע, אין לא תקח אחת רשע, לא תקח אחת בריון, היא תקח אחת לירא שמים, והוא ישמור טהרת המשפחה, ולא כן איך תחיה איתו. לכן זה שאנחנו אומרים, לא נעולם אנחנו מדליקים עיניו על כמות שהוא. כמו שאומר הרמבם, ש... חייב אדם לכבד את אביו ורשע אפילו הוא רשע גם היום לא מפני שחזר בתשובה אלא הוא יודע שהוא רשע ממשיך להיות רשע וחייב לכבד אותו למה זה אבא שלו זה גזירת התורה כבד את אביך ואת אמך גזירת התורה תכבד אותו לא כתוב כבד את אביך הצדיק כבד את אמך הצדקת לא כתוב אז איך האב אים איך אבער שלא איהם איז שוין מספיק נאך מען טאר נאך האטעך מעשי ידיהם לויב נאך מען צוציות שלהם עם צדיקים ורשעים דא אבא שלך איך מפסיק מכבד אותו אפילו אביו רשע מן כי ירא ממנו מרן פסק כמו דעת הרמבם שאדם חייב בכבודו של עולם לכן אלה שחזרו בתשובה ויש להם הורים

אז דו קלארסט עפעס פארן אבער צו ספר חזני י איז גדר נישט קיין גדול פרא של הרשעים האלה שאין להם צרה בתורה שלנו. לא באשמתו. זה כמו תינוק שנשבה מן הגויים. יכול להיות שיבוא זמן ויחזור בתשובה. יש לנו סוס קדוש להחזיר אותו בתשובה. גם האנשים שבוע שעבר ספרו לי היה איזה עשו.

שמע ויען שמוע, וואס שאני אומר לו, קדש לי, והיה כדבריך, ויען שמוע שמע, ומתחילים להתווכח, זה מביא ראיה וזה מביא ראיה, לפי הציבור, הציבור הרגיל, בטחון, זה מן החילוני. אחרי שגמר, שגמרו את כל הפלפולים שלהם, דברים מבריקים, דברים יפים, זה חילוני! קם עמד על רגליו לפני כולם, רבותי!

אבער בכל זאת, און פארגעס נישט אז דער פיוס אז שיהיה כמה שאפשר בדרכי של אום פתר איך כתוב הנה מצאנו יעקב אבינו צווה אותו יצחק אבינו לא תקח אישה מבנות כנען זה דבר אחר לקחת די וויזשער בחור, וואס איז לקחת די בחורה נשואה, בחורה פרוצה, זי איז ביזיון המשפחה, זי איז צריך לשמוע לכולו, יעקב אבינו שמע ליצחק, דאן האט זי לקחת אין מדינת כנען, כמו שאמר רבקה, טסתי בחיי פני בנות חית.

דער חאל עשית ביתו, זה אמרתי, זה עשה את עצמו רוסיה שעשה ביתו בכל פעם, בנה ביתו. אני רוצה, רוצה. לכן כל דבר ודבר שומע לעץ החכם, כל דבר צריך להיות במתינות, הכל לפי מה שהוא העניין. אישה הוגנת לו, כך כותב היסוד של ההלכה הזאת רבי יוסף קולון, ספר שלו תשובות, הוא כותב, כשהיא אישה הוגנת לו.

בהחלט. אולי כרבא שלך כן, בדבר של איסור לא שייך. איש אמר לאביו תיראו, נכון תיראו בני אביו עבדים, אבל שבתותי תשמורו, אני השם, כולכם חייבים בכבודי, אתה ואבא שלך חייבים בכבוד שלי, אפילו הוא מצווה אותך תשמע לו, אפילו על דבר שהוא לאסור לדבריהם, זה דבר דרבנן, שבו דרבנן, אמרה רגו שבו, זה דרבנן.

רצון דתי אני מוכן להכניס לך, אבער א רצון שהוא חילוני כזה שכל זמן מדבר נגד עד ישראל ועל בניו ועל תלמידיון, מה מה זה הרצונים האלה? שונאי את העולם, איך איך אכניס לך רצון כזה, אכניס טומאה כזה בתוך הבית שלך? אני רוצה להכיל אותך. מצווה אותו שיעשה דבר שהוא נוגד את רוח התורה, לא ישמע לו לאביו. אני השם! כלכם חי בי בכבודי, גם אתה וגם אבא שלך, גם הוא חיה בכבודי. די כבוד שלי שאתה נקרא לעיתון ידיעות אחרונות, או מעריב, או הארץ, כל הדברים האלה, זה עיתונים חילוניים. צריך להתרחק מהם. בשביל לדעת שתי ידיעות שמתרחש בעולם, יכול להסתפק בעיתון דתי. קח לך איזה עיתון דתי, תקרא בו את הכותרות, חזק וברוך. לא ישב איזה...

איך קריג קאלס די גאנצע צייט, איך בין יעצט אאוט אוו טאון פאר א מקוה, אבער איך האלט אין איין קריגן קאלס, יא יא יא יא ר' נחום האט זיך אנגעהויבן אויסצוהערן. יא יעצט איז דאך די ימי הרחמים והרצון, אלול, זייער גוט אבי דער עולם האט שוין דערהערט, ס'האט גענומען צוואנציג יאר אבער מ'האט עס דערהערט, דר'ערד ליגערס וואס איר זענט, אלע מנהלים, איר חזירים, איר ווייסט איך האב שוין זיבעצן יאר נישט קיין שול צו זאגן דעם אייבערשטן אינדערפרי א גוט מארגן און ביינאכט א גוטע נאכט. פארוואס? ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן, מ'האט מיך געלייגט אין חרם ווייל איך בין א מנוול! וואס איז מיין מנובלות? איך האב א האטליין! איך קאק אויף סאקמער רב און אויפן גאנצן סאקמערע חינוך און אויף די עדה חרדית'ס חינוך און איך קאק אויף ענק אלע! איך ווייס אז ס'איז דא הונדערטער טאטעס וואס זיי לאזן נישט די קינדער מער גיין אין די מקווה און זיי זאגן פאר די הנהלה דו האסט דיך נישט וואס צו מישן צו איך לאז מיין זון גיין אין די מקווה צו נישט! דעטס איט! ס'האט גענומען יארן! ס'האט עס דורכגעבראכן! מיך האט אפגעקאלט א סאטמארע מקווה איד, איינע פון די גרעסטע מקווה'ס, כ'האב גערעדט אז ס'קומט יעצט שבועות און פארן עלות גייט יעדער, זאג איך, ס'איז דא קיין עין הרע אפאר טויזנט מענטשן, וויאזוי איז דאס מעגליך אז פרייטאג דארף מען האבן א גאנצן טאג און יעצט אין א שעה גייט יעדער? בקיצור האט מיך אנגעקאלט דער סאטמארע מקווה איד און געזאגט ר' נחום יו אר וועי וועי אוטדעיטעד, פרעג איך אים וואס איז געשעהן? זאגט ער קיינער קומט נישט, איך בעט דיך מען זאל קומען פארן עלות, וואס, באס, קיינער קומט שוין נישט. פרעג איך אים וואס איז געשען? זאגט ער דיין האטליין האט אנגעדרייט אלע פרויען, איך האב ארויפגעלייגט פיקטשערס אז פרויען זאלן זען וויאזוי מען זיצט אין א מקווה פערציג אידן און עס איז נישט דא קיין פלאץ פאר צען, סאו ווי גייט יענס פיפיק און ווי גייט די זאמען? זיי האבן זיך אויסגעלערנט, די מקווה'ס איז דער גרעסטער חורבן פאר כלל ישראל און די מלמדים זענען דער צווייטער גרעסטער חורבן. א גוטן טאג מורי ורבותי, עס הייבט זיך אן די שנת הלימודים, די נייע יאר, די קינדערלעך גייען אין די חדר, די בחורים גייען אין ישיבה, די מיידלעך גייען אין די בתי ספר,

אלע שוויסטער קינדער אלע אלע מ'מוז אויסלערנען אונזערע קינדערלעך כאטשיג אז זאלן די חזירים די די רשעים נישט קענען מען וועט נישט קענען די קינדערלעך קענען זיך נישט לאזן זאלן וויסן וואס דאס איז מען קען עס מאכן שיינע רייד איידעלע רייד איך ווייס ס'איז דא אנדערע וואס רעדן פון דעם זיי רעדן זייער גראב און זיי זאגן ארויס די אלע מקומות און די אלע זאכן דאס איז פיין יעדער האט זיך זיין דרך אבער זייער וויכטיג זעצט ענק אראפ מיט די קינדערלעך אין שיינע רייד און זייטס מסביר אז די גוף די גוף איז קודש. אז ס'דא א רויטע לעקטער? א גרוינע לעקטער? מ'טאר נישט פארן אין רויטע לעקטער, קיינער האט דיך נישט צורירן דיין גוף, דיין גוף איז די רויטע לעקטער, די בעקעלעך, אפשר דאס איז א געלע לעקטער, אפילו דאס אויך נישט, אויסלערנען אז קיינער האט נישט, מ'קען רעדן, א מלמד קען רעדן מיטן מויל, מ'רעדט, מ'דארף נישט, מ'דארף נישט צו רירן, און מ'חס וחלילה, חס וחלילה אין די מקומות, און נאך דערצו בחורים וואס גייען אין די מקווה'ס, וואס ביי אונז איז דאס איינגעפירט. איז אויך אויסלערנען אז א צווייטער האט נישט וואס אריינצוקלאפן און ס'איז דארף ס'דא גענוג פלאץ צו שפאצירן אין מקווה און גיין צווישן די מקלחת און און נישט אריינקלאפן אין א צווייטן און אז יא זאל מען וויסן אז יענער איז א איז א שייגעץ און מ'דארף אוועקשטיין פון אים איז איך בעט ענק ברחמים וברצון.
איך שטעל אויף ארויף פון ר' ברוך ראזענבלום וואס ער זאגט אז מען קלאפט זיך וואס מ'זאל טשארדזשען א דיים פאר יעדע מאל דו קלאפסט זיך אויפן הארץ,

אומר למה מה קרה ולא משנה על דעת החכמים כך ארוז אין דבר כזה צריך לדעת למה אתה מכה סליחה טוב רבותי אז הבאתי את זה פה מי שרוצה אחרי התפילה אחרי השיעור יוכל לקחת בסייעתא דשמיא.
איך שטעל ארויף נאך א שיינער ר' ברוך ראזענבלום זייער א שיינע זאך וואס ער זאגט אז ס'איז דא סגולות ממתיק צו זיין אלע עבירות און מאכן פון די עבירות זכיות אזוי ווי לאמיר זאגן זאגן שירת הים